ס'איז אן עמורדזשענסי ביילאגירונג וואס איך מוז צולייגן. ס'איז דא אין בית שמש איז דא גרויסע נייעס. עס ווייזט זיך מ'ארבעט איבעראל, מ'האט געעפענט איבעראל אזאלעכע אפיסעס. עניוועי, ס'איז דא א בחור וואס מ'האט אים איינגעזעצט היינט, ער הייסט ישראל דריימאן. א גערע בחור, גערע חסיד. לויט די תלונות האט ער מאנס געווען זעכצן. מיידלעך פון גער, מיידלעך פון דרײַצן ביז זעכצן יאר, יעצט איך האב פירסט הענד אינפארמעישאן וואס איינער וואס איז מיט זיי מיטגעגאנגען צו די פאליס. שוין, יעצט וועט שוין דער עולם זיך אנהייבן אויפצווועקן, ס'איז שוין נישט נישט נחום ראזענבערג'ס מעשיות, שטעל דיר פאר ווי די.

אויפן קעסטל נײַן וואן וואן אז א רבניש קינד האט זיך גענומען דאס לעבן, בין איך געגאנגען, איך האב עס דורכגעשמועסט מיט איינעם וואס ער איז אויכעט פון די חברה קדישא, פרעג איך אים דו האסט געהערט פון דעם פאל? זאגט ער וועלכע? זאג איך אים דעם נאמען, זאגט ער ס'איז שוין דא נאך אים נאך איינער, רבותי איטס אנבעליוועבל, ס'איז א שאנדע. אז מען לעבט אין אזא קאמיוניטי, און ס'איז א גרעסערע שאנדע וואס די פני הדור לאזן נישט מען זאל טוהן גארנישט קעגן דעם. יעצט קומט דער דינער פון אגודת ישראל, די לעצטע פאר מאל וואס מען איז געגאנגען מען האט מוחה געווען און זיי האבן זיך אנגעהויבן צו רעכענען דערמיט, זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, איז מען דארף זעהן אז מען דארף דאס יאר אויכעט גיין און מען דארף זיי געבן קאלטס און ווארעמס, ווייל זיי מיט סאטמאר זענען די איינציגע וואס זיי שלאגן זיך אז ביי אונז. זאל נאך בלייבן זנות. שעים אן יו אל. סא דאס איז נאר געווען א צוגעלייגעכטס, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא. כ'האב שוין געמאכט א לאנגן שיעור, נאר איך מוז צולייגן ווייל די וואלן זענען פאריבער און אויכעט איז דא נאך נייעס, סא לייג איך צו נאך אפאר זאכן. קודם כל ברוך השם די וואלן זענען פאריבער, די האוז און די סענעט האבן געווינען. מאוסטלי ריפאבליקענס, און אפילו אזאלעכע סטעיטס ווי ס'איז נישט געווען קיין ריפאבליקענס, ס'איז אלץ געווען דעמאקרעטס, אייאווא, די אלע סטעיטס, מען רעדט נישט פון טעקסעס, פון מיין שטאט, דארט איז סייווי געווען ריפאבליקענס, עניוועי, ס'האט זיך געגעבן א דריי, ווייל אמעריקע זעהט זענען טיף אין דר'ערד, אונז האמיר נישט קיין נעשענעל פאליסי און קיין. אווערסיס פאליסי, אונז האמיר גארנישט, אונז האמיר א מענטש וואס האט אונז גוט גוט אין דר'ערד געלייגט, סאו ס'איז גאנץ פיין, אמעריקע זעהט אז זיי מוזן מאכן א טשעינדזש, יעצט לכאורה וויאזוי ס'איז יעצט, די נעקסטע פרעזידענט פאר די נעקסטע אַכט יאר לכאורה, לויט ווי פאליטיקס גייט, וועט זיין נאר ריפאבליקענס, דאס איז פאר אונז א גרויסע ישועה, ווייל די דעמאקראטס זענען ביזי מיט איין זאך, מיט אלע מיני זנות, מיט שמוץ, מיט אלעם. זיי ווילן יעצט מאכן אין ניו יארק אז ס'זאל צוריקקומען א רעד לייט עריע, דאס מיינט אז ס'זאל זיין זנות אזוי ווי אין אמסטערדאם, שוין נישט מוזן פארן אויף אמסטערדאם, זענען ביזי מיט די געי לאוס מיט אלעם, עניוועי. ס'איז אויכעט מורא'דיג קארופטירט, די רעפאבליקענס זענען אויכעט גאנץ גענוג קארופטירט, אבער אזוי אפן

אין די סענעט מסתם זיין קאנטראלירט די נעקסטע אכט יאר ביי ריפאבליקענס, דער עולם האט שוין געכאפט, כ'האב גארנישט אז מ'האט געמאכט קלינטשערס פאר אלטע קארס, און למעשה מ'האקט אפ קעפ אין אמעריקע שוין אויכעט, ס'איז דא איבאולא, ס'איז דא אין טעקסעס אין מיין שטאט איז דא א בארדער ווי מ'שווערצט אריין טויזענטער מענטשן אימיגרענטס און ס'קומען דארטן אן מיידלעך, כ'האב געזען ווידיאוס מיט קליפס, עס קומען אן מיידלעך, זיי זאגן אז זיי ארבעטן זיך זייער וועג ארויף פון סאוט אמעריקע און פון סענטראל אמעריקע, אלע זענען גערעיפט, מען האט מיט אלע געטון מעשה זנות, און אזוי האט מען זיי געפירט נאך אפאר מייל און נאך אפאר מייל, ס'איז דא אזאלכע עסקארט חברה ביז זיי קומען אן דא אויף טעקסעס אדער אויף אריזאנע, און די מינוט זיי לייגן אראפ די פיס זאגן זיי זענען קלעימען סיטיזענס און זיי מוזן זיי לאזן סיטיזען. ס'האט זיך געטון א גאנצע מלחמה מיטן גאווערנער פון טעקסעס וואס ער איז א ריפאבליקען, ער האט געזאגט פארן פרעזידענט ליסען, דער פרעזידענט האט געוואלט האבן אפאר מיליאן דאלער, זאגט ער ליסען, מיליאנס אוו דאלערס גייט דא גארנישט העלפן, אונז דארף מיר טשענדזשען די לאוס, אונז דארף מיר זיי צוריק שיקן מיט כח, און דער פרעזידענט האט דאס נישט געוואלט, סאו ער, דער גאווערנער, האט געווארפן דעם שולד אויפן פרעזידענט, דער פרעזידענט אויפן גאווערנער. וועט יעצט שוין נישט זיין די אלע באלאוני, ווייל בעיסיקלי דער פרעזידענט איז א לעים דאק, ער קען נישט טון וואס ער וויל, עניוועי, די נעקסטע צוויי יאר קען מען אים שיקן אויף פענשאן, סאו האמיר עניוועי נישט קיין פירות, א שאד ער זאל נעמען א וועידזש, סאו דאס איז געשען אז ס'האט זיך געמאכט א גרויסע טשעינדזש לטובה. יעצט אויב ס'וועט אריין ס'איז אריינגעקומען ריפאבליקענס איז דאס זייער גוט פאר אונז, ווייל די גאנצע שמוץ מיט זנות מיט די גאנצע טשיילד מאלעסטינג מיט דעם גאנצן טאמפסאנס וועגן, איז גייען מיר אונז אפשטעלן מיטן אייבערשטנס הילף. און איך זאג נאכאמאל, יעדער איינער וואס האט א קאמפלעינט זאל קאלן, איך האב א נאמבער, איז קאלן דעם נאמבער, און דארט האף מען ענק צו געבן העלפ, די נאמבער איז טרי פאר סעווען פייוו סיקס זירא עיט זירא פייוו זירא, ווייל אונז האמיר צוויי עידזשענטס פון די עף בי איי, א מאן און א פרוי. וואס זיי זענען די העכסטע פיגורס אין טשיילד אביוז, און דאס דארף מען נישט האבן טאמפסאן'ס אפיס, אין טשארלס היינס' צייטן איז אויך די זעלבע געווען, וואס האבן מיר געטון? געגאנגען צו די סעקשועל אביוז אין דאונטאון ברוקלין, שפעטער האבן זיי געזען אז סטיוו ליטווין זעצט איין צופיל מענטשן, האבן זיי אים פראמאוטעט אז ער זאל זיין אין האמעסייד, און מען האט אנגעזאגט די אנדערע חברה ליסן הער זיי נישט אויס, סאו מען האט געהאט די זעלבע פראבלעם, און פון דעסטוועגן דאך איז דא קעיסעס וואס זיי קומען פאראויס, און איך וויל אויך זאגן אויף דעם זעלבן טעלעפאון קען מען אריינקאלן. ווייל אונז זוך מיר יעצט עווידענס אויף משמרת הצניעות. ס'דא עטליכענע וואס זיי ווילן קומען פאראויס, זיי זאגן אבער זיי האבן טאקע געזינדיגט. יעצט איך טענה צו די גאווערמענט, אפילו זיי האבן געזינדיגט, אדער געסטו זיי אימיוניטי זאלן קומען פאראויס, אדער מאכט מען עפעס אן אנדערן סיסטעם, ווייל בסופו של דבר יענער האט געזינדיגט און משמרת הצניעות האט גענומען געלט, זיי האבן געהאט א רעכט צו נעמען געלט? נאו וועי! און מען מוז דאס דערגיין. און ווער ס'האט געכאפט באקסעס. פון שלום שניצלער זאל אויך רופן דעם זעלבן טעלעפאן. ס'איז געווען אמאל א צייט וואס ווען רייכמאן איז געווען אויף די ספאטלייט האט יעדער געזאגט ס'איז ליגענט, ס'איז איין שייגעץ, און ס'איז גארנישט. דער סוף איז געווען וויאזוי האט מען אים ארויסגעטראגן פון מלומדות, אז ס'איז געקומען אן איין און צוואנציג יעריגער בחור וואס איז נאך געווען אין סטעטשו אוו לימיטעישן ער האט געזאגט איך גיי עדות זאגן קעגן אים ער האט מיט מיר די זעלבע געטון. סאו ס'האט זיך אלץ פארווארפן איינער וואס האט נישט שום קיין מורא. און וועגן דעם האט מען אים ארויסגעווארפן, און די זעלבע דארף דא אויך זיין, דארף קומען מענטשן פאראויס זאגן זיי האבן גענומען געלט, זאלן ווייזן אויף וועלכע אינסטיטושענס, אויף וועלכע מוסדות דאס איז געגאנגען, און סוף כל סוף וועט מען מאכן א קרעק דאון, ליסען, יעדע זאך האט גענומען צייט. מען האט דעם ראביי גרינהאוז אויך צוריקגעטראגן יעצט אויף לאנדאן. צו מען גייט אים צוריק טראגן, ס'איז שוין פולי ערלעדיגט. מיט דעם ראביי פרוינדל איז שוין דא א גרויסע סיין אין פראנט פון זיין הויז, אז ווער ס'וויל דינגען דעם אפארטמענט קען עס דינגען, ווייל אזוי ווי מ'האט זיך אים ארויסגעווארפן, מ'האט ארויסגעווארפן זיין ווייב און די קינדער אויכעט, און די הויז געהער פאר די בעסמעדריזש, איז קודם ווילן זיי עס פארדינגען. קאל איך זיי אפ און איך פרעג זיי, אנטשולדיגט איך וויל עס דינגען, אפשר קען איך עס דינגען, זאגן זיי, עניבאדי, איטס אפען פאר עווריבאדי, ס'איז א דזשאוק, פרעג איך און ווער גייט זיין דער רב, זאגן זיי די זעלבע, ווי זיי האבן געזאגט ווען מעלבורן רב איז אוועק פון אוסטראליע, מעלבורן רב זכר צדיק לברכה, די פאוערפול פעמילי אשכנתזי, האבן זיי געזאגט, קודם זוכן זיי א רב אן א רעבעצן, ווייל די רעבעצן האט איבערגעקערט די גאנצע שטאט, נישט לטובה נאר לרב, האב איך זיי געזאגט דעמאלטס אויב אזוי נעם א גלח, א גלח האט נישט קיין רעבעצן, זאגן זיי אקעי עטליעסט א האלב יאר זאל זיין אן א רב מען זאל זיך קענען אויסלופטן, דאס איז די פאוערפול פעמילי, די זעלבע דא אויכעט. זיי זוכן יעצט נישט, זיי זענען אזוי אפסעט, איר ווייסט ס'קומט אריין טעלעפאנס, ס'קומט אריין בלאגס, צו מיר קומען פערסענעל טעלעפאנס און זאגן מ'האמיר אויסגעסוויפט אונזער מקווה, אויסגעסוויפט מיינט מ'האט גענומען א קאמפעני און זיי האבן עס אויסגעטשעקט, כ'האב ענק געזאגט צוויי מקווה'ס האט מען געטראפן אז ס'איז יא געווען באהאלטענע קעמערעס, און די איבריגע זענען אלע קלין, און זיי געבן היינט ארויס א סערטיפיקעט אזוי ווי מ'געט ארויס א הכשר אויף א מקווה, יעצט אין לאס אנדזשעלעס די גרעסטע מקווה'ס האבן זיך צוזאמגעקומען אלע רבנים און זיי האבן. האבן געמאכט א סוויפינג דזשאב און זיי האבן ארויס געגעבן א בריוו אז ס'איז פרי און קליר פון אלע באגס, שריי איך צו די רבנים דו האסט אבער א פראבלעם, פונקט אזוי ווי מ'דארף מאכן א בדיקה יעדן טאג דארף מען די באגס אויכעט באקוקן כאטש איינמאל א וואך צו איינמאל א חודש, נישט מ'זאל עס לאזן פינף יאר און נאכדעם וועט מען הערשט כאפן, זאגן זיי יו'ר רייט ווי נעווער טאט אוו איט, הא הא דא ווערט ארדענונג. ס'איז סלאו מואווינג וויהיקל? הער אויס. ווען אונטערברענגן זנות וואלט געווען גרינג, וואלט מען אונז נישט געהאט קיין פורים. דער גאנצער פורים איז תמחה זכר עמלק. עמלק איז געווען, ער האט אונז מכשיל געווען מיט משכב זכר. אזוי זאגט רש"י און ס'איז א מדרש. יעצט יעדעס יאר דארף מען עס אונז געדענקען און חזר'ן. סאו אבוויעסלי קען מען עס אונז נישט אונטערברענגן ביז דער אייבישטער וועט עס אונטערברענגן. מחה אמחה זאגט דער אייבישטער. אונז דארף מיר זיך שלאגן. אונז זעמיר סאלדזשערס פארן אייבישטן. סאו ס'גייט נישט אזוי גרינג. סאו כ'וויל זאגן יעדן איינעם, טאמער האט מען ענק עקסטארטעד געלט, דארף מען קומען פאראויס, טאמער דו ווילסט נישט קומען פאראויס נאר אינאנעמיס קענסטו דאס אויך טון, ווייל אונז האמיר נאכנישט קיין סיסטעם וואס מען גייט טון, וואס טאמער די משמרת הצניעות זאגן ער האט גענומען ער האט אנגע'חזיר'ט דעם און דעם און ער וועט ברענגען אן עדות, קענסטו האבן פראבלעמס, אבער מען ארבעט, ווי אר ווארקינג אן א סיסטעם, אז יענער זאל קענען זאגן יא כ'האב אנגע'חזיר'ט, און מיט עפעס וועט מען טרייען צו טון, און נאכדעם וועט מען ווי מען זאגט. איינזעצן די אלע פון משמרת הצניעות? און ווער ס'האט געכאפט פאנטשעס פון שלום שניצלער, ער האט קיין שום רעכט נישט געהאט צו געבן פאנטשעס, כ'האב עס מברר געווען ביי די העכסטע אפישעלס פון די גאווערמענט, זיי האבן אים קיינמאל נישט געגעבן קיין רעכט. שוין, איך רעד שפעטער וועגן דוב הייקינד מיט לוזער א קאלער. ער הייסט דאך נישט לוזער, ער הייסט דאך נחמן, און פארוואס רוף איך אים לוזער? נאר ער איז א לוזער, ער האט פארלוירן און ער איז א לוזער, נעקסט טיים וועט ער נישט געבן פאר די גוים זיין עסטעיט. וואס ער האט געבויעט וועט מען אים קענען אויסהערן, ער האט געבויעט אסאך אפארטמענטס אלץ געגעבן פאר כינעזער ווייל זיי קומען מיט בעגס מיט קעש, איך רעד וועגן אים אסאך, איך וויל נאר צולייגן אזוי ווי ער האט פארלוירן דער משוגענער ער איז דאך א צעדרייטער וויל איך צולייגן נאר א קלייניקייט, איך בין זייער ברוגז אויף דוב הייקינד ווייל דוב הייקינד האט געגנב'עט געלט פון קינדער וואס מען האט געגעבן פאר קינדער מען זאל זיי היילן. לאידך גיסא, ווען ס'איז געקומען איך וואו, כ'האב נישט געוואוט פאר קיינעם, כ'האב געזאגט מען קען נישט וואוטן, ווייל לוזער א קאלער איז גרינפעלדס א מענטש וואס ער איז פאר חוקי תועבה און דוב הייקינד איז אויך פאר חוקי תועבה, און מ'האט פראטעסטירט אין פראנט פון סאטמארער רבי'נס הויז ווייל ער איז א ציוניסט, דאס איז א קליינע פראבלעם, ער האט גרעסערע פראבלעמען, ער לאט אז מ'זאל מאלעסטן קינדער אין בארא פארק און אין וויליאמסבורג יעדן טאג. און ער מאכט זיך נישט וויסענדיג ווייל ער וויל האבן די וואוטס, און דאס איז אונזערס א פראבלעם, דער ציוניזמוס דאס איז א פראבלעם פון אווערסיס, דאס איז נישט אונזער פראבלעם, אונז האמער א פראבלעם אז ער איז א קאראפטירטער מענטש, אבער וואס? איך זאג יעדן איינעם, ווען נישט דריי מענטשן, דזשאו דיענדזשעלאו און יואלי ענגעלמאן און דוב הייקינד, וואלט מיר אונז געווען אין דר'ערד, איך וואלט געווען היינט אין א בונקער נישט אין פאקיסטאן נאר אין האפאטשוטשו. דארט וואו ס'קומט זיך נישט צוזאם די זון און די לבנה ווייל יעדער האט געזאגט ס'געשעהט נישט ביי אס איט דאזענט העפען נאו וועי דער רובינשטיין די אלטע בהמה אמאל איז ער געווען א מחלל שבת ער פלעגט אנקומען מיט זיינע טראקס לאנג נאכן זמן ער האט געהאט רובינשטיין און קליין מואווינג און מ'איז אריין צום פאפא רב און מ'האט אים אויסגע'מסר'ט באט ביי מי איט דאזענט העפען פרעג צו דיין זון איז נישט געווען אמאל אויף דראגס און הי איז פייטינג פאר סורווייוועל אנבעליוועבל סאו ביי אונז געשעט עס נישט. איז געקומען דוב הייקינד ער האט צוזאמגענומען דרײַצן טעלעוויזשען סטעישאנס און ער האט יעדן איינעם געזאגט זאלסט וויסן כ'האב גענומען צוויי הונדערט וויקטימס און איך האב א ליסטע. איי ער האט עס נישט ארויסגעגעבן ער האט עס נאכדעם גענוצט צו גנב'נען געלט? איז דא דאך אין די מלחמה איז דאך דא אסאך אסאך פראנטן. איין פראנט איז אז ס'געשעט נישט. יעצט ווען ס'וואלט ווען געבליבן אז ס'געשעט נישט הע הע הע דארפסטו שוין נישט גיין צום צווייטן פראנט. אזוי ווי מ'האט עס מאמת געווען אז יא ס'געשעט יא. איז דא די נעקסטע פראנט וואס טוט מען? איז במילא דער דער לוזער קאלער איז דאך אינגאנצן נישט ער איז נישט קיין מענטש ער איז א א מענטש וואס האט געבויעט פאר כינעזער ער האט נישט קיין שום ווערט ער איז גארנישט ער איז א גרויסער מיליאנער און ער ווייסט נישט וואס צו טון מיט אסאך געלט איז ער געגאנגען לויפן. האב איך הנאה אז ער האט פארלוירן, ס'איז זייער גוט אז ער האט פארלוירן, זיך אויסלערנען. יעצט איז אבער געשען דא א מורא'דיגע זאך וואס איך וויל יעדן איינעם מאכן אווער, יעדער האט זיך אריינגעלייגט אין טשיילד מאלעסטינג, דורך דעם וויל יעדער וואקסן, יעצט נחמן קאללער האט געהאט א דיבעיט מיט דוב הייקינד, אזוי שטייט דאך אויף איינע פון די חשוב'ע בלאגס, נחמן קאללער. האט געזאגט אז דוב הייקינד האט נישט ריכטיג געטון אז ער האט איינגעזעצט נחמיה וועבערמאן פאר הונדערט און דרײַ יאר און ער פארופט זיך אויף א בלאג פון איינעם דעת תורה ס'איז דא איינער האט א בלאג קענסטו אויך מאכן ס'קאסט נישט קיין געלט ער הייסט דעת תורה און ער ברענגט אז ער איז א סייקאלעדזשיסט און ער איז א רב און ער אנפאנג האט ער מיטגעהאלטן מיט אונז אלל די וועי אז מ'דארף גיין צו די פאליס לעצטנס האט ער געזעהן אז די געלט ליגט נישט ביי אונז זעהט אויס מ'האט אים אויסגעצאלט עפעס. זאגט ער ניין מען מוז גיין צו די רבנים אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט ברוך הגוי עטס האט אויך דאס זעלבע געטון קודם איז ער געווען מיט אונז אלל די וועי און יעצט האט זיך געטוישט די גאנצע טאן מען דארף גיין צו דעם טאטן צו די מאמען צום שוויגער שאלה נאך טאמער די שוויגער לעבט נישט צי מען דארף גיין צום קבר ס'איז ליצנות די גאנצע זאך יעדער טרייט צו מאכן דא א באק און די קינדער זאלן גיין אין דר'ערד עניוועי. איז געווען אין בארא פארק צעטלעך איז געשטאנען אזוי פאר פאליטישע אינטערעסן האט דוב הייקינד געהאלפן אריינצושליידערן א איד אין תפיסה אויף הונדערט און דרײַ יאר און ס'גייט בלוטיגע טרערן גראדע ווען נחמיה וועבערמאן האט געטאטשט דאס מיידל דארט ווי מ'טאר נישט איז אויך געגאנגען בלוט נאר דאס איז קיינעם נישט וויכטיג סא ס'גייט בלוטיגע טרערן פרעגט ער אזוי און מ'האט אים געגעבן הונדערט און דרײַ יאר וועלעכע דעת תורה האט געזאגט אז מ'מעג דאס טון? נאכדעם שרייבט ער א שטים פאר קאלער וועט שיקן די מעסעדזש פאר אידיש בלוט איז נישט הפקר. דו חיה פון וואלד וואס דו ביסט, און וואס איז מיט די וויקטעמס בלוט, דאס איז הפקר? ס'איז דא א וויקטעם וואס ער זיצט שוין זיבן יאר אינדערהיים מען נעמט אים אין ערגעץ נישט אן, ס'איז דא א וויקטעם וואס האט זיך, פאריגע וואך ס'איז געווען צוויי וויקטעמס, די וואך איז דא נאך וויקטעמס, פאר דריי וואכן צוריק איז געווען נאך צוויי וויקטעמס, ס'איז דא וויקטעמס וואס זייער בלוט איז אויכעט נישט הפקר. זיי האבן זיך געפלאגט איינער צוואנציג יאר איינער דרייסיג יאר און נאכדעם האבן זיי זיך אווערדראגט צו אנדערדראגט וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, צי ס'איז געשטארבן מיתת נשיקה איי דאנט קעיר, זיי זענען שוין לאנג נישט דא און זייערע עלטערן איינער איז יא געזעסן שבעה איינער נישט, זיי לאזן איבער צוואה מען זאל זיי פארברענען, דאס בלוט איז אלעס הפקר? כ'פארשטיי נישט די איינזייטיגקייט, כ'פארשטיי דו ווילסט לויפן דו ווילסט ווערן אן אסעמבלימאן, העי, אלעס איז זייער פיין, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אבער נוץ נישט די קינדער, יעדער נוצט יעצט אויס די קינדער, דוב הייקינד נוצט אויס אז מען זאל לויט די וואוטן פאר אים ווייל ער האט פראטעקטעד די קינדער, ער איז א ליגנער, ער האט נאר געווען אינסטרומענטל אז מען זאל ארויסברענגען די מציאות אז ס'איז דא סעקשועל אביוז, אדער דען דעט האט ער עס גענוצט פאר זיך און ער האט גע'גנב'עט די קינדערס בלוטיגע געלט, זיי זאלן נישט פארציילן א מעשה אז ער פראטעקט קינדער, און ווידעראום דא קומט דער צווייטער חכם רב לאזער הקלער און ער זאגט אה, ווער האט געגעבן א רעכט, און ער ברענגט נאך צו פון א דעת תורה, דער דעת תורה איז א איד א סייקאלעדזשיסט וואס איז זיין מיינונג איז פאר אונז נישט מעלה און מוריד, ווייל ווילאנג ער וועט נישט וועלן זען די וויקטימס וואס זיי וויינען אוועק, און ער וועט נישט וועלן זען וואסערע חורבן ס'איז דא מיט. סועסייד דאזענט מין עניטינג, דעת תורה איז מען זעצט זיך צוזאם און מען איז מחליט. ס'גייט יעצט זיין אין ירושלים א מורא'דיגע אסיפה, אן אינטערנעשאנעל קאנפרענס פאר טשיילד סעיפטי. דעס האט זיך געענדיגט די נארישקייטן וואס סאטמאר האט געוואלט דא איינפירן אז זיי זאלן ווייטער פירן די שטאט. מ'האט מיך אויכעט איינגעלאדנט צו די אסיפה. און ס'איז מען טוט, מען טוט, אונז האמער גארנישט מיט דעת תורה. ס'איז דא איינער א רב האט געמאכט יעצט א מורא'דיגן בלאג, און ער שרייבט אה, ס'איז שוין פיינעלי ארויסגעקומען דער אמת, זאגט ער אז די רבנים דרייען די תורה אז ס'זאלן זיי זיין גוט, זאלן האבן פאוער און געלט, און וועם דאנקט ער? נחום ראזענבערג, ער שרייט ווען נישט דער מענטש מ'האט געוויסט עדה החרדית האט אונטערגעשריבן, דער האט אונטערגעשריבן, היינט איז יעדער א דזשאוק, מען לאכט פון די עדה, עדה חרדית, שמיידעס. ס'איז גארנישט, די רבנים האבן אביוזט זייער פאוער, איך דא די מידיע וואס די רבנים האבן געוואלט אסר'ן האבן מיר אונז געזאגט מען זאל עס ווייטער אנהאלטן און אונז האמיר נישט קיין מורא ארויסצוקומען, ער איז א רב? ביג דיעל איז ער א רב, אונז זעמיר אויכעט רבנים, איך האב אויכעט התרת הוראה, ער איז א רב? ער איז א גנב און א נואף. אה אה יענער שרייבט אויפן בלאג מורא'דיג ער שרייבט ווען נישט ראביי ראזענבערג זעמיר אונז נאך אזוי ווי פאר די וועלט קריג. און ער שרייבט צו גוט א מאדע מידיע, טאמער מאכט זיך א מעשה מיט אבאמא אז מען זאל אים ארויסוואוטען, צו יעצט די נעקסטע צוויי יאר זאגן זיי הונדערט פופציג יאר איז נישט געווען נאך אזא מין חושך ער וועט נישט קענען טוהן גארנישט, די אידן האבן געוויסט און מען האט אים געטרייט צו מאכן איבעראל ריפאבליקענס, ווען ס'איז געקומען אין ניינטין טוירטי ווען יעדער איז געקומען פרעגן א רב זאל איך אוועקלויפן חס ושלום אמעריקע די שטיינער זענען טרייפה. מען האט געלאזט אויסבלוטיגן זעקס זיבן מיליאן אידן און נאכדעם איז יעדער אנגעקומען אויף אמעריקע, און דער אמת איז איך בלעים נישט די רבנים, איך בלעים נישט פאר דעם די רבנים, דאס איז געווען א גזירה פון הימל, איך זאג נאר אייביג אזוי, מען זאגט אז די אלע חברה וואס זענען אראפ פון וועג זוכן א וועג ארויס זאגן זיי מען האט זיי געטאטשט איז נישט אמת, זאג איך אזוי, ווען מען זאל טאקע נישט טאטשן ביסטו גערעכט, אבער אז אונז האמיר געטאטשט איז שוין נישט קיין חילוק צו ער איז אראפ פון וועג פון דעם צו פון יענעם, וואוו אבל אשמים אנחנו. די זעלבע דא אויכעט, ס'איז געווען אידן, זיי האבן געהאט געלט, זיי האבן געוואלט אנטלויפן, אפילו דער גרויסער רייכער רייכמאן איז אויך נאר אנטלאפן ווייל ער איז געווען אויף א בר מצוה אין הוידענאנאש פון עפעס אן אייניקל, און מ'האט אים געזאגט אז די עס עס האבן שוין ארום גענומען זיין הויז, האט ער דאך געהאט גענוג געלט איז ער אנטלאפן אויף אפריקע, אויף טאנדזשער, אבער למעשה איז געווען די רבנים, ניין גיי נישט גיי נישט, יעצט די, ס'איז געווען רבנים זיי האבן עס ערענסט געמיינט ווייל זיי האבן געהאלטן מ'עט זיך שמד'ן אין אמעריקע. ס'אבער געווען וואס האבן מורא געהאט פאר זייער בענק און זיי האבן געוואוסט אז כלל ישראל עט אנטלויפן עט נישט זיין קיין רבנות. היינט ווייסט יעדער וואס ס'טוט זיך מיט פאליטיק און מיט אלעם. ער זאגט ממש די זעלבע ווערטער וואס איך האלט אין איין זאגן. אבער ס'איז מורא'דיג גוט דאס, אונז דארף מיר זיין עדיוקעיטעד, עדיוקעישאן איז די נעים אוו די געים. סא עניוועי איז פרעגט ער דעם דוב הייקינד אין ישיבה ווארלד נוז, ס'איז געווען א דיבעיט, צווישן נחמן א קאלער און צווישן אסעמבלימען הייקינד פרעגט אים ווער האט געגעבן א רעכט איינצוזעצן נחמיה'ן אויף הונדערט און דרײַ יאר? וועלעכע דעת תורה האט דאס ערלויבט פאר הייקינען? הע זאגט אים הייקינד אזוי, איך וויל דיר מסביר זיין צוויי זאכן, קודם נחמיה איז געווען א רעיפיסט, דערס נאו דאוט, אונז האמער צענדליגע וויקטעמס וואס זענען געקומען, און צווייטענס ער זאגט מען האט אים איינגעזעצט, איך האב אים איינגעזעצט? זאגט ער ניין איך מיין אז דארפסט קוקן אויף די פיילס וועסטו זעהן אז א דזשאדזש האט אים איינגעזעצט. גארנישט איך, ס'האט גארנישט מיט מיר. און דאס איז איך טענה צו די סאטמארע חברה, נחום ראזענבערג איז א מוסר נחום ראזענבערג איז א מוסר. ווייסטו וואס? זלמן לייב טייטלבוים איז אויך א מוסר. וואס ארט אייך? די זעלבע זאך. פאפער רב איז אויך א מוסר. איי ער האט גארנישט מיט דעם. אה, עטס לייגטס עס אן אויף איינעם. אזוי האט מען דאך אלץ געטון. מ'האט אנגעלייגט אז די ליובאוויטשער רבי האט דארטן געמאכט א ממזר אין פאריז. ווייל עטס האטס געמיינט אז מ'גייט אין א יוניווערסיטי זיצט מען אויף מיידלעך א גאנצן טאג. נאו וועי. ער איז געווען א איד. און קיינער וואלט נישט געוואלט אפילו זיצן מיט אים אין איין באנק. דאס איז עס, דאס איז אונזער סיסטעם, דיפעימינג, אזוי האבן מיר זיך געבויעט און אזוי גייען מיר יעצט אונטער. נאכדעם פרעגט אים לוזער א קאלער, ער פרעגט אים אזוי, איך פארשטיי נישט, דו האסט גענומען די מעס מידיע, דו האסט באגראבן אונזער גאנצער קאמיוניטי, אז אונז האמיר א סיריעס פראבלעם מיט טשיילד מאלעסטינג? זאגט ער, דו ווייסט אז דאס וואוט, אז מ'עט וואוטן פאר דוב הייקינד, איז וואוט מען פאר א מענטש וואס האט אונטערגעברענגט די קאמיוניטי? ענפערט אים דוב הייקינד זייער פשוט, זאלסט אנהייבן צו זאגן די חזירים זאלן נישט רעיפן מער אונזערע קינדער, ממילא עט די עמבערעסמענט זיך סטאפן, איך האב עס נישט געמאכט, איך האב נאר געזאגט וואס די חזירים טוען. עניוועי, דער לוזער א קאלער, נחמן א קאלער, האט פארלוירן, ער האט אפילו נישט באקומען דרייסיג פראצענט פון די פאולס, ס'איז ממש א א א שרעק, אבער דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן. הערטס אויף צו דיפעימען און בלעימען, איטס נאט גאוינג טו העלפ יו, אונז פארמיר אונזער וועג, און אונז האמיר די מעס מעדזשאריטי פון די פיפל, א חוץ די צען פראצענט רבנים מיט חזירים וואס פאר זיי, הער אויס. אין אמעריקע איז דא א לידעלע ווען מ'האט זיך געשלאגן אין סיוויל וואר, ווי שעל אווערקאם, אונז גיימיר זיי איבערוואקסן. ס'איז א מלחמה? יא, ס'איז א מלחמה. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. ס'איז געווען די וואך א באבוב'ער רב. וועלכער באבוב'ער רב? נחום ראזענבערג. איך רוף מיך דאך מיך אויך איין באבוב'ער רב. איך ווארט מ'זאל מיך רופן צו דין תורה. אפשר זאל איך אויך קאלעקטן זעקס הונדערט טויזנט דאלער. אבער איך דארף האבן אכט הונדערט טויזנט קודם אויסצוגעבן פאר די דין תורה. אקעי. בקיצור. איך וועל גיין צו א דין תורה צו שלושה רועי בקר, עניוועי, דער באבוב'ער רב פון פארטי עיט סטריט וואס ער לאזט נישט אז מען זאל גיין קעגן די חזירים, און דאס איז דער פון פארטי עיט סטריט, ער איז געגאנגען וויזיטן זלמן לייב, איז געשטאנען אין צייטונג אז באבוב'ער רב האט זיך געבויגן צו זלמן לייב, יעצט איך וועל דיר זאגן פארוואס איז ער אים געגאנגען וויזיטן, משה אבות המוסרים האט דאך א מנהג צו רודפ'ן יעדן, דאך א משוגענער, עניוועי, איז דער משה אבות המוסרים פלעגט אייביג שרייבן אויפן קרעטשינער באבוב'ער רב. יעצט אז ס'איז געווען א דין תורה האט דאך משה דאך זייער נאמן פאר דין תורות, ער האלט דאך מורא'דיג דין תורות, ער גייט נאר נישט צו דין תורות ווייל ער גלייבט נישט דערין, אבער העע אז דין תורה האט געפסקנט רופט ער יעצט מער נישט דעם קרעטשינער באבוב'ער רב, רופט ער שוין אים בעפאר יעצט איז באבוב'ער רב, איז כדאי עס זאל זיין אין צייטונג אז ער הייסט באבוב'ער רב. האט ער געמוזט גיין וויזיטן זלמן לייב'ן, האט מען אריינגעשריבן אין צייטונג אז דער באבוב'ער רב איז געקומען וויזיטען. מורא'דיג! איך זאג אייך, אידישקייט איז אן דער בעל שם, דער אור שבעת הימים געמאכט א דרך, געקומען אונזער רבי און ער האט געזאגט, ס'איז נשתכח דרך הבעל שם. ווען מ'האט אנגעהויבן צו טרייבערן דעם רבי'ן, היתכן דו רעדסט אזא זאך? אונז גלייבן מיר דאך אז דער בעל שם לעבט נאך אין יעדן, ער וואוינט דאך נאך אין ניו סקווער. האט דער רבי געזאגט אז ס'איז דא פון ר' אהרן סטראשעלער, איז דא א חיבור, א שיינער חיבור, ברענגט ער דארטן, אז דער דרך הבעל שם איז אראפגעקומען אויף הונדערט פופציג יאר. האט דער רבי זיי דאס געוויזן. אה, דו ווילסט גיין? האסט א פראבלעם מיט מיר? גיי צו ר' אהרן סטראשעלער. עניוועי, די ווארט איז פשוט, דער בעל שם האט אראפגעברענגט אז יעדער איד, ווי תמימות'דיגער ער איז, אפילו ער איז נישט דער גרויסער בן תורה, איז ער געוואלדיג אנגענומען פאר'ן אייבערשטן. היינט זענען מיר שוין אפילו תמימות'דיג אויך נישט. אונז האבן מיר שוין נישט קיין תמימות. הלוואי זאלן מיר האבן דאס תמימות ווי א אמאליגער פערדס טרייבער אין די קליינע דערפער. עניוועי. למעשה איז אזוי, מען האט אויסגענוצט דעם דרך הבעל שם פאר רשעות, יעצט איז דא איינער זאגט מיר כ'זאל אויפהערן צו טשעפען מיטן סקווערער רבי'ן, די הענט ציטערט אים שוין און ער ווערט שוין אלט, ס'איז זקנה קופץ עליו, דערציילט ער אז ער פלעגט געבן יעדן איינעם לעקיך אין די הענט אריין, היינט קען ער שוין נישט שטופט ער די גאנצע טאץ, זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, איך ווער נישט נתפעל אז ער ווערט אלט און ער איז קראנק, ער איז א רשע מרושע אן עוכר ישראל. ער האט אנגעטון אזויפיל צרות פאר כלל ישראל מער וויפיל ער האט געמאכט א תיקון, כ'בין געווען דעם שבת אין די פרעמד ערגעץ, געקומען דארטן א סקווערער, ער האט אויך געהאט דארטן עפעס צו טון ערלעדיגן דארטן, ס'איז געווען דיקער חולם, בקיצור איז געווען דארט א יונגערמאן וואס איך האב אים געקאוטשט וועגן. זיין מאמע'ס געזונטהייט, וועלכן דאקטער צו נעמען, אלעס. כ'האב גערעדט מיט אים א האלבע שעה. נאכדעם איז ער געגאנגען עסן שבת מיטאג. פרעגט ער, דו רעדסט מיט נחום ראזענבערג? דו רעדסט פון. זאגט ער ווער אזוי? קודם כל דארף איך פון אים א טובה. און צווייטנס ווער ביסטו? זאגט ער ער איז א סקווערער. ער האט געזאגט זיין נאמען, איך וויל איווען נישט נאכזאגן זיין נאמען ווייל איך גיי מיך נישט מיט יעדן משוגענעם דילן. דער סקווערער האט אריינגעברענגט אזא שנאה אין כלל ישראל, פונקט אזוי ווי די היינטיגע סאטמארער, פונקט דער סענטער און די קינדער זיינע. דער מענטש האט אומגעברענגט שפיצער, ער האט אומגעברענגט הונדערטער מענטשן וואס איז נישט ארויסגעקומען, און זיין שטאט איז געווען די ערגסטע זנות וואס איז דא. נאך לעיקוואוד איז סקווער און מאנראו די נעקסטע אויף די רייע וואו מען האט מכשיל געווען דאס מערסטע קינדער מיט יונגלעך מיט מיידלעך. סאו די הענט ציטערט אים? ס'זאָל אים ציטערן, ס'זאָל זיך אין אים װאַרפֿן הענט און פֿיס, װאָס ער האָט געטאָן מיט דעם שפּיצער אַלײן, ער זאָל נישט האָבן קײן מנוחה, ביז ער שטאַרבט אָפּ, און ער זאָל אַראָפּגײן אין דער היסטאָרי װי אײנער פֿון די גרעסטע רשעים, אײכמאַן, היטלער, דער צאַר פֿון רוסלאַנד און דער צאַר פֿון נו-סקװער, כּולהו בחדא מחתּא מחתּינן. יעצט װערט ער מיר אַ רחמנות, און נאָכדעם זאָגט ער פֿאַר יענעם, קודם האָב איך געדאַרפֿט אַ טובֿה פֿון נחום ראָזענבערג, און נאָכדעם, װאָס האָט איר געמײנט, איר זענט בעלי-בתּים אױף דער װעלט? דער רבי האט דאך נאכנישט אין זיין אייגענע שטאט גענוג ידידים, דערציילט ער, ס'איז געקומען דא איינער, פרעגט ער אים פון וואו זענט איר? זאגט ער איך קום פון סקווער, ליידער איך בין דארט געבוירן און איך מוז דארט וואוינען. סא ער האט אויפגעשטעלט א שטאט וואס יעדער שעלט עס און ער האט עס פיינט, וואס האט ער געטון פארן אייבערשטן? ער האט זיך געפאקעטעט געלט, ער האט דא געהארגעט די קינדער, אנבעליוועבל. האט ער אים, ער האט אים זייער גוט געזאגט, ווער ביסטו בכלל דו זאלסט מיר זאגן איך רעד יא, נישט עלפער דער חסר דעה, דער פון לונדון, ווען ער זעהט איינער אויף קליימער רעדט מיט מיר, גייט ער צו, אוי דו רעדסט מיט אים, דו רעדסט מיט אים, יעדער קוקט אים אן, דו ביסט אראפ פון די לבנה? ביי וואס עטס קענטס שוין קאנטראלירן מיט וועם מען זאל רעדן און מיט וועם נישט? דאס איז געווארן, דאס איז היינט דער דרך הבעל שם. ברוך השם, ליידער. נישט אומזינסט האט די רבי געזאגט ס'איז נשתכח דרך הבעל שם, אזא מענטש וואס האט אזוי ליב געהאט יעדן איד ווי די רבי אזוינס איז נישט געווען, ער האט קיינמאל נישט געקוקט דו ביסט יא מיין חסיד צו ביסט נישט, ס'איז געווען א צייטונג שרייבער וואס האט מבזה געווען דעם רבי'ן יארן, זיין ווייב איז קראנק געווארן מיט קענסער איז אריין צום רבי'ן האט זיך אויסגעוויינט האט אים די רבי געגעבן געלט מיט א דאקטער, דאס איז געווען אונזער רבי און אונז זעמיר דזשאסט מהיפך להיפך. שפעטער ס'איז דורכגעגאנגען ביי שאלעשידעס פרעגט מיך יענער דו האסט נישט קיין מורא? אז זיי וועלן דיך דא שלאגן? זאג איך ניין, נאכדעם ווען דער רשע האט געהייסן מען זאל פארברענען דעם ראטענבערג, שלאגן זיי שוין נישט. נאכמאל אין מעריב בין איך גאר געוואויר געווארן, יא, ס'איז משפחת אסרחי, ביי זיי אין די משפחה איז דא איינער וואס האט געוואוינט מיט די טאכטער. איט נעווער פעילס, איטס אן איירן רול, ווען איינער איז א חזיר, איז ער ברוגז אויף נחום ראזנבערג, מאכט יעדער זאל נישט רעדן מיט אים, וואס האסטו מורא? ווען איך האב גערעדט מיט אים דעמאלטס האב איך נישט גערעדט אז דו האסט געוואוינט מיט דיין טאכטער צו דיין ברודער האט געוואוינט מיט זיין טאכטער, דאס רעד איך אויפן האטליין, איך דארף זען צו נעמען א שערל און אפשניידן די ליין אז די האטליין זאל מען נישט קענען אדורך גיין, די האטליין קומט אן צו איך רעד מיט איינעם צו נישט. אויך משוגעים, זיי לעבן נאך אין די אלטע משוגענע אזיאטישע, זיי זענען נישט אזיאטיש, זיי זענען רוסן, זיי זענען סטאלינס חברה. יעצט וועגן דעם לוזער הקאלער האב איך געוואלט זאגן זיין שיטה ווער ס'העלפט אים הייסט משה פרידמאן עס איז נישט דער ראש הבריונים א טעראריסט עס איז אן אנדערער ער זיצט א קאמיוניטי באורד איך ווייס נישט וועלכע נאמבער ער האט מיך אראפגערופן אז אזוי ווי מ'האט אריינגעשטעלט אין טאמסאנ'ס אפיס. דעם וואלוויש סענדער, און אזוי ווי דוב הייקינד האט אים אריינגעשטעלט, האב מיר דאך אונז א קאמען ענעמי, און ער העט דרוקן צעטלעך, ער העט דינגען גוים, און מ'העט שטיין אין פראנט אוו דוב הייקינד'ס אפיס, און איך זאל עס ארויסשטעלן אויף מיין האטליין אז מען זאל נישט וואוטן פאר, נישט יעצט, נאך א האלב יאר צוריק, האב איך אים געזאגט אזוי, הער אויס, איך האב נישט מיט דיר קיין שום קאמען ענעמי, איך קען דיך נישט, ער איז דער שייגעץ וואס ער האט באפאלן איינע פון מיינע מענטשן וואס זיי העלפן מיר זייער שטארק צו, דעמאלטס ווען ער איז געלאפן. פרא טשארלס היינס און אונז זעמער געלאפן קעגן, אונז זעמער נישט געלאפן פאר טאמסאן אונז זעמער געלאפן פאר אייב דזשארדזש באט עניוועי למעשה האט ער באפאלן איינער פון מיינע מענטשן דו ווען האסטו מאלעסטעט דיין קינד האב איך געזען דאס איז א לאו לייף דזשיפסי ציגאנער זייער גוט אז ער זיצט אין א לאקעל בארד האט ער דא וואו צו גנבענען געלט דאס איז די חברה נאכדעם קומט ער צו איך זאל מיט אים גיין אינאיינעם האב איך אים געזאגט רב איד איך קען דיך נישט איך וויל דיך נישט קענען סא דאס זענען לוזער הקאלער'ס חברה דאס איז נידריגע נידריגע שמוציאנס. עניוועי איך האב הנאה אז זיי האבן פארלוירן. יעצט די קעיס פון טויבענפעלד איז געווען דינסטאג און ער האט געזוכט אז ער דארף נאך האבן נאך אפאר וואכן האט זיין לויער געזאגט וואס זיי האבן געטון איז דער טאטע פונעם וויקטעם איז אראפגעפאלן פון א לייטער קען זיין מ'האט אים אראפגעווארפן די סקווערע חברה ווייס איך שוין נישט למעשה איז ער אראפגעפאלן פון א לייטער צו מ'האט אים אראפגעפושט בקיצור, זאגט ער, מ'ברענגט אים שליחות פון פון רעבן אז ער העט נאך געהארגעט ווערן, זאגט ער, העי, גיי רעד צו מיין זון, איך האב מיט דעם גארנישט, איך בין נישט אין קאנטראל פון מיין זון, נחום ראזנבערג האט מיין זון ארויסגעשלעפט פון דא דריי יאר צוריק און האט אים געמאכט פאר א מענטש. עניוועי, דאס הייסט אינטימידעיטינג וויקטימס און וויטנעסעס, אבער דאס ווילן זיי טון, יעצט זעט אויס זיי ברויכן נאך צייט ווייל זיי ווילן אפערן דעם וויקטים געלט, נאר ברוך השם דער וויקטים האלט זיך פעסט און זאגט איך ברויך נישט דיין געלט, עטס האטס מיין גאנצן לעבן אין דער ערד געלייגט, ער זאל גיין זיצן און נאכדעם וויל איך אים סוען. סאו ס'העט זיך ערשט אנהייבן דעסעמבער העט זיך ערשט אנהייבן די קעיס פון טויבענפעלד, יעצט זוגיבי האט שוין מורא איינצוגעבן א דיעל, ער זעהט שוין די פרעס איז אלל דעיר, גראדע ווען מען האט אים געברענגט אין קאורט נעכטן איז געקומען טשענעל טוועלף, די גאביטש גייט זיך אויפהערן, ס'העט נעמען צייט באט איטס גאנע סטאפ. יעצט איך בעט נאכאמאל דעם טויבנפעלד, נעם א פלי, ס'עט דיר זיכער זיין בעסער ווי אז דו'סט דיך שלאגן מיטן סיסטעם. נאר דער רבי האט דאך צוגעזאגט אז ס'עט קיינער נישט גיין זיצן, אזוי ווי אפאר יאר צוריק האט ער צוגעזאגט דעמאלטס פארן ראש הקהל פון סקווער, האבן די לצים געמאכט פיקטשערס ווי יעדער שטייט, מ'זיצט נישט. און ווען זיי זענען קלוג מאכן זיי פיקטשערס ווי ער ליגט נעבעך אין דער ערד, ער געפוילט אפאר טעג, איך ווייס נישט וויפיל טעג, אין תפיסה, ביז מ'האט רעליסד זיין באדי. סאו ער איז נישט געזעסן, ער איז אדער געשטאנען אדער געלעגן. יעצט מ'האט מיך אריינגעקאלט פון ענגלאנד, עטליכע שעלטן עטליכע בענטשן, אסאך זאגן האסט געטון א פענאמענעל דזשאב, אז מ'האט געמאכט אז מ'מוז לערנען מיט די קינדער די אלע זאכן, און אסאך זאגן דו רשע דו, זאג איך יעדן איינעם, איך האב דיך געווארנט, כ'בין נישט געקומען פלוצלינג, כ'האב ענק געזאגט, ס'מוז זיין א סערטען אמאונט אוו מענטשן וואס זיי גייען ארבעטן און וואס זיי האבן גוטע דזשאבס, ווען נישט גייט די גאווערמענט אויפהערן, און ס'מוז אויך זיין אז מ'זאל נישט מאלעסטן, ווייל זיי לייגן זיך אריין אין דעם און זיי זעען די נאמבערס, ס'איז ממש אזא שרעק, עניוועי זיי זאגן אז ס'איז טאקע. זייער ביטער דער מצב, אבער ס'דא וואס האלטן אז כ'האב געטון א גוטן דזשאב, און זיי געבן מיר אסאך קרעדיט, און זיי זאגן דזשאסט קיפ אפ די גוד ווארק, און ס'גייט קומען אויף אמעריקע אויכעט, זיי מיינען זיי האבן טאמסאן, טאמסאן קען ענק נאר העלפן ווען ס'איז שוין דא א פראבלעם, אונז פאבירן מיר אז ס'זאל נישט זיין קיין פראבלעם, אונז זעמיר נישט פייער לעשערס וואס אונז לעשן מיר ווען ס'ברענט שוין, אונז טרייען מיר ס'זאל נישט זיין קיין פייער. ס'איז יעצט דא איינע פון די גרויסע אפיסעס אין וויליאמסבורג, איבערגעלאזט א פערצן יעריגן בחור אין א דאקטארס אפיס האט ער צוגע'גנב'עט צוויי ביכלעך פון פרעסקריפשאנס, ס'איז אזא חילול השם, יעצט דער דאקטאר ווייסט פארוואס דער בחור ברויך עס, ער שטעלט זיך אויס אקסיקאנטן, ער שטעלט זיך אויס וואס ער וויל, איז ער געגאנגען אין די מעדיקל סענטער און זיי האבן געזאגט אז די דאקטוירים מוזן האלטן איינגעשפארט די פרעסקריפשאנס, זיך אנגערופן מיין דאקטאר איך פייף דיר אן איי וואק אוט. כ'גיי נישט מיינע זאכן פארשפארן. רבותי ס'דרייען זיך צוויי בוקלעטס פון פרעסקריפשאנס וואס בחורים גייען קויפן דראגס פאר דעם. און יעצט וועל איך ענק זאגן עטץ געדענקט כ'האב ענק אלץ געזאגט וואס די רשעים די רבנים האבן אונז אנגעדרייט משיח'ט ווייזן אויף יעדן וואס ער האט אלץ דער האט דעס געטון דער האט יענץ געטון. ס'איז אזוי די רבנות אין ארץ ישראל האט יעצט געמאכט אז יעדער וואס איז אנגעשטעלט אין די רבנות טאר נישט נעמען געלט פאר קידושין און פאר גיטין ווייל זיי זעהן דאס איז א מעסיוו רציחה און אויך נישט פאר גיור, יעדער רב האט געגעבן דא גיור און געשלאפן מיט די גיורות נעבעך, און זיי טוען אנערקענען רעפארם און קאנסערוועטיוו גיור פאר כלל ישראל, און וואטש וואס גייט זיין דא אפאר יאר ארום, אנבעליוועבל. ווער האט עס אלעס געטוען די רבנים, ס'האט זיי גוט געבעט ברוך השם, נאר ברוך השם כ'האב געהאט א זכי' ארויסצוברענגען ענקער שייגעץ שטיק, ווען נישט וואלט עס אנגעהאלטן ווייטער, מיינטס נישט אז די טשעין ריעקשאן וואס ס'טוט זיך דא גייט נישט אויף ארץ ישראל. און וועגן טשיילד מאלעסטינג אלעס קומט דארט אן. שוין, יעצט איז מיר געוואויר געווארן נאך א זאך, ס'איז דא האלל מיעט וואס די גוים האבן, איז רובאשקין האט אויך גע'שחט'ן האלל מיעט, ווייל ע א משך כשר איז דאך עס גוט פאר האלל, און איך בין יעצט געוואויר געווארן אז ער האט אפילו די גוים אנגעפיטערט מיט טרייפות, ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר. יעצט איז דא נאך א זייער אינטערעסאנטע ברעיקינג ניוז, אז עס ווייסט זיך דער טשארלס היינס האט אויך קאנטראלירט די דזשאדזשעס אזוי ווי טאמס. איך האלט אז עס איז די זעלבע גענגסטער, טאמפסאן האט געוויסט אז דער דזשאדזש מאכט א מיסטעיק און ער האט געשריבן א אימעיל אז ס'איז גוט לאז עס דורך ווייל ער האט געוואלט קעיטערן פאר די לעבאוויטשעס. עס איז יעצט ארויסגעקומען אז ס'איז געווען די דזשואיש וויק העלע ווינסטאן, זי האט געטענה'ט די גאנצע צייט אז דא צוויי הויפט טאפ עדווייזערס איינער געהייסן בערי קאמינס ער איז געווען די טשיף עדמיניסטרעטיוו דזשאדזש פאר קרימינעל מעטערס אין ברוקלין ער האט גראד ריזיינט דעמאלטס ווען מ'האט געכאפט אז טשארלס היינס האט זיך געשריבן מיט אים טעקסט וואס האט נישט געטארט און ער האט רעזיגנירט און אונז פייט מיר יעצט אז מען זאל טשעקן טאמפסאן'ס אימעילס אויכעט אונז האלט מיר ער האט זיך אויך געשריבן מיט די דזשאדזשעס ער האט געוויסט אז ביי ברוך מרדכי'ן מאכט דער דזשאדזש א מיסטעיק און האט אים געשריבן א אימעיל אז ס'איז גוט ער האט עס עקסעפטעד. און איך בין זיכער די זעלבע האט ער געטוהן מיט שניצלער'ס קעיס, דער איז נאו ריזען אז שניצלער האט אוועק געוואקט, און יעצט פייט מען אויף מאליק'ס קעיס, דער איז סאמטינג גאוינג אן, ענד אונז וועט מיר קומען מערטשעם וויר גאנע געט טו די באטעם אוו איט, ווייסט יו נעווער גיוו אפ, אזוי ווי די חזירים אינעם קבר קענען זיי נאך טאטשן יענעם וועגן דעם דארף מען מרחיק זיין מרחיקין את הנבילה מן העיר חמישים אמה, נאכן טויט וועל איך ארויס שיקן טעקסט בלי נדר. מען וועט נישט צולאזן וויזולאנג קינדער וועלן זיין הונדערט פראצענט סעיף. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, זיי האבן מיך יעצט נאכאמאל געקאלט פון לאנדאן, דא א מוסד וואס נעמט נישט קיין געלט פון די גאווערמענט, און ער האט מיר געזאגט איך בין זייער שטאלץ אז כ'האב קיינמאל נישט גענומען געלט, דער דברי יואל האט נישט געלאזט נעמען געלט, און ביי אונז איז נישט דא די גזירה. זאג איך אים הער אויס, לויט ווי איך פארשטיי גייט אויף אים קומען די גזירה זייער בקרוב, ווייל די גאווערמענט האט געזאגט אויב מען לערנט נישט סעקשועל אביוז און מען לערנט נישט פרייוועט פארטס אוו די באדי וועט מען צושפארן דעם מוסד, עמער זעהן, אבער אדרבה טאמער איז ער גערעכט איז דאך זייער גוט. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע נייעס, ר' יואל מייזעלס, מען פארלאנגט אז ער זאל איבערבעטן, ער מיט די פרינציפעל זאלן איבערבעטן די אלע מיידלעך, דאס איז א שפראך וואס ביי אונז איז נישט דא, ביי אונז שטויסט אריין אין יענעם, מען טוט משוגע, רבנים שרייבן אונטער, זיי פליען אין הימל, די זעען זענען ראנג, זאג יענעם, העי איך בין ראנג, איך געדענק קלויזנבורגער רב האט אנגעהויבן די סיום הש"ס מיט אפאר מאל צוריק, צוויי דריי מאל צוריק, צוויי דריי מחזורים צוריק, האט ער געזאגט קלאר און דייטליך.

דאס איז גוט, דאס איז מ'איז מודה, הודה ולא בוש. ביי אונז באליידיגט יענעם, מען בא'עוול'ט יענעם, קיינמאל וועט נישט בייפאלן צו זאגן אוי איים סארי, איך בעט איבער. דער שייגעץ שניצלער האט איבערגעבעטן ווייל דער דזשאדזש האט אים געזאגט, האב איך געזאגט איך בין דיר נישט מוחל, דו האסט געזאגט ליגנט, האסטו באקומען א דיעל. איך האב געזאגט דו עסט מודה זיין וואס דו האסט געטון און אז איך בין אין דיין סטאר קיינמאל נישט אריין און דו ביסט א משוגענער מענטש וואס דו קענסט נישט קאנטראלירן דיין טעמפער אזוי האסטו פארקויפט פאר די גאווערמענט. אויב דו עסט מודה זיין דעם אמת, און מ'עט דיך איינזעצן אויף אפאר יאהר, נאכדעם עסט ארויסקומען עט מען רעדן פון מוחל זיין, סא אפילו ווען מ'בעהט שוין איבער, בעהט מען איבער מיט ליגנט צו מיט אלעס, עניוועי, מ'פארלאנגט יעצט אז מייזעלס, און זיינע דירעקטארס, אלע מוזן איבערבעהטן די מיידלעך, און דאס איז א מורא'דיגע מאוו פארווארד, עס איז א פאזעטיוו מאוו, זיי האבן עס מוזן טוהן, ווייל דער איז נאו דאוט אז ער האט אנגעהארגעט, אנגע'חזר'ט מיידלעך, פארשטייסט ברוך מאטכע, געבט א קוק אזוי פארן וויקטעם אין פנים, איי דאונט קנאו הים. דו שייגעץ, זאג איך קען אים יא, איך האב נישט געטאטשט. וואס זאגסטו אזא ליגנט יו דאונט נאו הים, דו קענסט אים אויסענווענדיג און אינעווענדיג, אנגעטוהנערהייט און נאקעטערהייט, עניוועי סאו ער האט מוזן איבערבעטן און די אלע מנהלים האבן מוזן איבערבעטן ווייל זיי האבן געוויסט און זיי האבן נישט מוחה געווען און די זעלבע וועט קומען אמאל א צייט ביי אונז אויכעט, וואטש ענד סי, עס וועט נישט אנהאלטן די באלאוני, איך זעה ס'איז געווארן אסאך בעסער, איך האב אפגעקאלט וועגן א מלמד האט מען אים ארויסגעווארפן אפילו ביי די זאליקעס, ס'איז שוין געווארן דער עולם איז שוין פעד אפ. ס'האט נאר גענומען צייט ביז דער עולם האט זיך ארגאניזירט און געזאגט מי טו מי טו, מיך האט מען אויך געטאטשט. ס'איז דא א איד אין מאנטשעסטער ענגלאנד וואס ער הייסט גרינהאוז. א גרין האוז, ס'איז דא אויף ענגליש איז דא די גרין האוזעס דארט ווי מען וואקסט פלענטס מיט א ספעשל סיסטעם, עניוועי דער מענטש איז אוועק געלאפן פון געיטסהעד אדער פון מאנטשעסטער, איך געדענק אפילו נישט, עטס מיינטס איך געדענק יעדן קרוק פון ווי ער קומט און ווי ער גייט, עניוועי. ער האט געהאט א הויז, ער האט עס אוועק געגעבן פאר איינעם, יענער האט אים פאר דעם צוגעזאגט פאלשע פעספארטס מיט פאלשע נעמען, פאר אים, פאר זיין ווייב און פאר זיינע קינדער, און ער איז געפארן אויף א באס אויפן דריי הונדערטער פון ירושלים אויף בני ברק, און איינער פון ענגלאנד וואס דער גרינהאוז האט אים מאלעסטעט האט אים דערקענט, גייט ער צו, שלום עליכם רב גרינהאוז, זאגט ער נאו נאו איטס נאט גרינהאוז, און ער געבט אן אנדערן נאמען, עניוועי ער האט אים דערקענט. איז ער געגאנגען, ער האט אפגעקאלט די פאליס מיט א סעלפאון און געזאגט ליסן ס'איז דא א פיודזשיטיוו אויף דעם באס ווייל ער האלט מיט, מענטשן האלטן מיט מיט מיין בלאג מיט אנדערע אידישע בלאגס, זאגט ער נאך פאר די פאליס ס'איז דא א פיודזשיטיוו און קום פאר אונז נאך אונז זעמער אין דעם און דעם דזשאנקשן אין דעם אינטערסעקשן, פינף מינוט שפעטער קומען צוויי פאליס מ'שטעלט אפ דעם באס און ס'טוט זיך א א א א. טוט זיך, דער פאליס זאגט דעם דרייווער מאך צו די טיר קיינער זאל נישט קענען אנטלויפן און ער זאגט מ'זוכט איינעם. ביז דער עולם האט געמיינט מען זוכט עפעס אן אראבער, פלוצלינג זיי גייען צו צו דעם גרינהאוז און פרעגן אים איידענטיפיקעישן, תעודת זיהוי, געט ער א פאלשן פאספארט, דעם ענגלישן פאלשן פאספארט, די פאליס נעמט ארויס זיין די טמא'נע כלי, איר זעט וואס מען טאר נישט האבן א טמא'נע כלי, די רבנים, ימח שמם אלע רבנים, טאר נישט האבן קיין טמא'נע כלי, ער נעמט ארויס פון דעם אינטערפאול, דא אזא וועבסייט וואס די אינטערפאול זאגט וועמען מען זוכט אלץ. מען זעט צו זיין פיקטשער, כאפט מען אים אן, מען קייטלט אים אראפ פון די קאר, פון די באס אריין אין די קאר. מען האט אפילו איינגעזעצט זיינע קינדער וואס זענען געווען מיט אים, ער איז א בחור וואס איז העכער אכצן, אים טוט מען אויכעט פארדאמען פארוואס ער איז געפארן מיט א פאלשן פאספארט, די אנדערע זענען מיינערס. על כל פנים איז ער געגאנגען און גע'טענה'ט ס'איז דא אזא חוק אין ארץ ישראל אז מען פראטעקט יעדן איד, אז א איד אנטלויפט אויף ארץ ישראל איז עס אזוי ווי אן ערי מקלט, מען קען אים גארנישט טון. האט מען זיך געשלאגן אין קאורט צוויי יאר אהין און צוריק צו ווייל ער האט געדזשאמפט בעיל צו ער קען באקומען דעם פריווילידזש צו ווערן א סיטיזן נישט עקסטרעדעיטן צו נישט. למעשה קודם האט מען אים געמאכט פאר א סיטיזן און יעצט גייט מען אים אלס א סיטיזן עקסטרעדעיטן ווייל מ'האט געטענה'ט אז טאמער מ'וועט אים נישט עקסטרעדעיטן ווען מ'וועט דזשאמפן בעיל ווערט אר ארץ ישראל אן ערי מקלט ארץ ישראל מחליט געווען זיי ברויכן אים נישט סאו מ'קען זינגען כי בשמחה תצאו.

טאג צוויי יאר שפעטער איז געקומען דזשאסטיס, אזוי גייט עס זיין, אונז גייען מיר יעדן נאכלויפן. ס'דא די וואך איז אין ניו יארקער מאגעזין ארויסגעקומען א שיין ארטיקל וואס באשרייבט שיין די גאנצע פייט מיט ר' שלמה אהרן קעלנער און מיט דעם חזיר ברוך מרדכי'ן, אונז האמיר געמאכט זיכער אז דאס קומט יעצט צו צום יו עס אטוירני און אטוירני דזשענערל, אונז וויל מיר אויך האבן א מאלען קאמישן זאל אינוועסטיגעיטן וואסערע הפקר וועלט דא איז פארגעגאנגען, ברוך מרדכי מעג זיך דרייען אין די גאס, די פאוערפול פעמילי אשכנזי מעגן זיך דרייען אין די גאס, כ'מיין. ס'דא א בריוו וואס ער שרייבט דארטן אז זאלי'קע האט געשריבן אין נאמען פון גאט זאלסטו מאכן זיכער אז דו זאלסט אים ארויסלאזן, זאלסט אים געבן גוטע טריטמענט, וועלכער אייבישטער? דו שייגעץ דו חזיר, ס'איז דאך אלהיהם של אלו שונא זימה, דו מיינסט דיין טאטנ'ס אייבישטער, דיין טאטע האט דאך דיך געלערנט שמע ישראל, און אין דעם שמע ישראל איז געשטאנען וויפיל מער מען קען גנב'ענען און גזל'ען און מאכיל זיין אידן נבילות וטריפות, און דעם זאל מען דער'הרג'ענען, דיין טאטנ'ס גאט, דער זאל העלפן. ברוך מרדכי, ניין ניין, ס'איז נאך גארנישט פיניש, איט עינט אווער אנטיל איטס אווער, און ער דער לויער דערשעוויץ האט דא מורא'דיגע בזיונות, זיי שרייבן די גאנצע צייט, זיי דיסקרעדיטן זיין אנעסטי, ער וועט זיך אויסלערנען, דערווייל הער איך אז טאמסאן האט שוין געזאגט פאר איינער פון זיינע מענטשן זאג איך איך נעם זעכצן אהאלב דיסקלעימערס, עטס האטס מיר איינגערעדט דער ראזנבערג איז סתם א משוגענער פון די גאס איך זאל נישט האבן מיט אים איך זאל אים נישט קענען, האט זיך טאקע געמאכט ווי ער קען מיך נישט, איז אבער וועיט א מינוט, דער משוגענער מאכט אן אזא שטינק? אין ניו יארקער מעגעזין דארף דאס זיין פארשריבן, דאס איז דער מאן ווי מען זאגט פיוטשער, דאס גייט פארן אויף ארץ ישראל, זעט אויס די ליובאוויטשער האבן אים געספאנסערט א טריפ אזוי ווי זיי האבן געספאנסערט פאר די צוויי וויקטימס פאר סרולי רובינשטיין און פאר טורנהיים, כ'האף נאר זיי זענען נישט געפארן אין איין צייט זאלן איינער נישט טוהן מיטן אנדערן משכב זכור, באט עניוועי סרולי רובינשטיין פילט שוין די היט, ער האט נישט באקומען דאס געלט שרייט ער, סאו יעצט. גיי אין די צייטונג און שרייבן ווער צאלט דעם טריפ וואס פארט ער אויף ארץ ישראל זיין אפיס דא איז נאך אינגאנצן נישט אין דער ארדענונג פארט ער אויף ארץ ישראל אין ארץ ישראל ברויך מען אים נישט אין ארץ ישראל איז דא שופטים וואס זיי זעצן איין פאר משכב זכר מינימום דרײַסיק יאר ער זאל זיצן דא ער זאל מאכן דא אז די דזשאסטיס סיסטעם זאל זיין גוט אונז ארבעט מען נאך יעצט מיט PS טו טערטי. ניין דארט איז ס'געווען דער טיטשער און מיט א אנדערע היי סקול ווי ס'איז געווען א טיטשער וואס האט מאלעסטעד קינדער אונז ארבעט מען מיט אלע פערענטס זארגט זיך נישט. רב שלמה'ן איך קען דיר זאגן איין זאך וואויל איז דיר אז דו ביסט פון דעם ווען ס'וואלט נישט געווען אזא שטארקער מענטש ווי דו און איינער וואלט גענומען געלט וואלט דא געווען אן אומגליק איי די הצלחה איז נישט געווען אזוי ווי דו האסט געמיינט אין די ערשטע מינוט אה עוד חזון למועד עס קען נאך גאר זיין מ'עט צוריק עפענען דעם קעיס אויכעט און אפילו אויב נישט דער טאמפסאן מוז אראפגיין. הי איז גאנא גאו דאון א לאו לייף, מען האט נישט געוואוט פאר און אפילו פאר די וואוטס טוט ער עס נישט, ס'מוז זיין די סאטמארער געלטער האבן אים געכאפט. איך נעם אויף דעם אויך א דיסקלעימער ווייל איך דארף נישט קיין ליגעל פראבלעמס. דער ניו יארקער מעגעזין איז זייער א פרעסטידזשעס נוספעיפער און דארטן רייסן זיי אים אראפ, זיי רייסן אראפ אלן דערשעוויץ, ס'איז א מורא'דיגע שיינע ארטיקל, אויף מיין בלאג האב איך עס ארויפגעלייגט, און ער שרייבט דארטן ס'איז דא דריי אפשענס ביי די אידן, אדער מען געט געלט, אדער מען אסטרעסייזד, און דער דריטער אפשען איז מען לויפט אויף ארץ ישראל. סא די גוים לערנען זיך אויס אונזערע פאטענטן, מ'עט עס אפשטעלן בעזהשם. ער שרייבט דער ניו יארקער אז טאמפסאן זאגט אז ער איז אריינגעקומען צווישן קעיסעס ווען עס איז געווען א פראבלעם, שרייבן זיי ער איז א ליגענער, ער האט געבעטן מ'זאל גארנישט טון ביז ער וועט אריינקומען, איז אונז האמיר געמיינט. ווייל ער וויל ברוך מרדכי'ן איינזעצן דערווייל א נעכטיגן טאג ווייל סאטמאר האט אים שוין צוגעזאגט וויפיל געלט דו ווילסט, א טריפ אויף ארץ ישראל און צו ווערן גאווערנער פון אמעריקע און צו ווערן דער סענעטער פון אוקלעהאומע וואס זיי האבן אים אלץ צוגעזאגט. ער האט עס לכתחילה שוין גענומען אויף צו באטשען אויף די קעיס. זאגן מיר עס קלאר ארויס און די צייטונגען זאגן עס קלאר און דאס שטייט אים שוין נישט גוט היינט קומט אן א משוגענער.

די שרייען ווערן מיר נאך א טאג צוויי. דער וואס עס זיצט לעבן מיר קען דא זיצן א וואך און א חודש אויכעט, אים וועל איך פטור ווערן. די שטילע מענטשן, די וואס זיי האבן נישט קיין קאנעקשאנס און זיי האבן נישט די פאוער און זיי האבן נישט די מיליאנען, די שטילע מענטשן גייען אינאיינעם מיטן אייבערשטן און די האלט מען אנהאלטן. און ממילא קומען יעצט אלע צייטונגען ארויס וואסערא היפאקרעסי דא גייט פאר מיטן לאו סיסטעם, דאס וואס איך האלט אין איין שרייען. נאר אז דער ניו יארקער זאגט עס ווערט עס אמת. יעצט קאלן שוין אפ נאך און נאך צייטונג שרייבערס. דער ניו יארקער האט מיך אינטערוויוט צוויי מאל שעות, איינמאל דריי אהאלב שעה איינמאל צוויי שעה, איך האב זיי אלעס פארציילט, אונז גייען מיר נישט פארהוילן גארנישט, און עס איז א חילול השם איז דער שאפראנער פאשעראנער חזיר דער שייגעץ אינאיינעם מיט זאליקאן דער מחותן זיי האבן עס געמאכט. אז זיי האבן געוואלט אז די חזירים זאלן אנהאלטן. זאליקא שרייבט א בריוו מען זאל דעם חזיר הענדלען מיט קער אין נאמען פון גאט. וואט א שעים דא איז. איז בקיצור איז דא געווארן לעבעדיג אין די גאנצע שטאט, ס'איז ארויסגעקומען דער גרויסער ארטיקל אין דעם ניו יארקער מאגאזין וואס איז איינע פון די גרעסטע פרעסטידזשעס מאגאזינס, און מען באשמוצט דעם טאמסאן אזוי ווי עס דארף צו זיין. עד כדי כך, ער איז אזוי גוט געווארן מיט די סאטמארע חברה, ווייס איך אין סאטמאר טאר מען דאך נישט פארן אויף ארץ ישראל, יא זיי האוסטן אים מיט א טריפ, מסתמא דאס די לעבאוויטשעס, ס'גייט ס'גייט לעבעדיג, זיי שלעפן אים אויף ארץ ישראל, ער גייט יעצט פארן דארט, און ס'גייט זיין, מען גייט אים מאכן א גרויסע אויפנאמע. אבער אלע צייטונגען שרייבן זיי ווייסן נישט פארוואס ער פארט אויף ארץ ישראל ווען זיין אייגענער אפיס איז נישט מסודר און אין ברוקלין טוט זיך ממש הריגות יעדן טאג און זיי פרעגן אלע ווער האוסט די אלע זאכן וואס פארט ער אויף ארץ ישראל נאר די תירוץ איז פשוט. איינער האט אמאל געזאגט אינדערהיים טויג איך נישט כ'וועל גיין טרייען ערגעץ אנדערש. דא טויג ער נישט, ער וועט גיין טרייען אין ארץ ישראל מאכן ארדענונג, אונז האבן מיר געהאט אזא איינעם, ער האט געהייסן דינקינס, מען האט געהארגעט א איד אין קראון הייטס, זאגט ער זאלן זיין שטיל די אידן, ס'וועט זיי גארנישט שאטן אז זאלן זיין שטיל, נו סא ווען ער איז ארויס פון די שטאט האט מען שוין נישט געקענט וואוינען דא, ער איז אויך געפארן געבן מאנדעלא, דער פון סאוט אפריקע איז ער געפארן געבן חיזוק, אז דו טויגסט נישט אינדערהיים וואס פארסטו איבעראל. נאר, די צייטונגען האבן אים אנגעהויבן זעהר גוט אראפצורייסן, און מיט צייטונגען קען מען זיך נישט שלאגן. מיסטער טשארלס היינס האט אויך פארלוירן נאר וועגן דעם ווייל דער טיימס האט זיך איבער אים גענומען. ווען די חברה נעמען זיך איבער איינעם. איז כל באיה לא ישובון, פון דארט קריכט מען שוין נישט ארויס. זיי האבן זיך גענומען אויף אים, צו זעהן וויאזוי ער פירט זיין ווערטשאפט. זעהן אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג, נישט נאר טשיילד אביוז איז א פראבלעם, איך פרעג אייביג ביי אלע צייטונגען, לאמיר זאגן אז ער האלט אז א קינד איז אזוי ווי א טויטע דאגי מען מעג מיט עם טון וואס מען וויל, אקעי לאמיר זאגן אזוי, לאמיר זאגן דאס איז געווען זיין אויפברענגען ענד הי וואס בראט אפ דיס וועי ענד הי דאזענט אנדערסטענד דיפרענס, אבער לאמיר פארשטיין, הרג'נען א מענטש איז דאך זיכער נישט. אויסגעהאלטן לויט קיינעם. מען האט געהארגעט שטארק. איך זאג אלע צייטונגען איך וויל קודם וויסן פאר מען גייט אריין אין טשיילד מאלעסטעישן וואט העפענד טו מיסטער שטארק? הו קילד הים? און איצט גיימיר טאקע נישט וויסן? הע זיכער נישט. מ'האמיר נישט געוויסט ביי חצקל שמש אויך נישט אז שלעזינגער איז געווען אינוואלווד און דער אייבישטער האט אים אריינגעווארפן אין תפיסה פאר פֿינף און צוואַנציק יאר. אבער למעשה האט קיינער קיינמאל נישט געוויסט אז דאס איז געווען שלעזינגער וואס איז געווען אינוואלווד. און די זעלבע דא אויכעט מיט דעם שטארק. קען זיין מ'וועט קיינמאל נישט וויסן ווער ס'האט אים געהארגעט. אונז האמער א גאט פילינג, אבער איך רעד מען זאגט צו פרואוון, קען זיין מ'וועט נישט קענען דאס פרואוון. מען האפט מיר אז דער אייבישטער וועט אריינווארפן די אלע רוצחים וואו זיי דארפן צו זיין. אבער די באדעם ליין, מיסטער טאמסן איז נישט נאר דורכגעפאלן ווען ס'קומט צו טשיילד מאלעסטינג, ווען ס'קומט צו רציחה איז אויך די זעלבע, און דאס האב איך אים מסביר געווען דעמאלטס ווען ער איז געלאפן, דו קענסט נישט דעם סאטמארע עולם, דאס איז א באנדע רוצחים צוזאמגעלאפן פון אלל די שמוציגע און לאועסט פלעיסעס אין יוראפ, און יעדער האט זיך דא קונה שביתה געווען, געלאזט וואקסן א בארד, אנגעטון א היט, און ס'איז דא צווישן זיי גרויסע רוצחים, און ביז ווילאנג דו עסט נישט מאכן. אז יעדער איד קען טון וואס ער וויל, רציחה, זנות, גנב'נען טעקס, עניטינג יו וואנט, ביז ווילאנג דו עסט עס נישט דורכפירן וועלן זיי נישט רוען, און דא איז דא אן איווען סטיווען קאמען דענאמינעיטער ווייל ער וויל אויכעט די אפריקען אמעריקענס לאזן אז זאלן טון וואס זיי ווילן. ווייל זיי האבן, פון די אלע וואס מען כאפט און פון די אלע פריזנערס זענען זיי ווי מען זאגט א גרעסערע פראצענט, כאטש אונז זענען א ביג מיינאריטי, סאו עט די ענד אוו די דעי יעדער קוקט אויף זיין זייט פונעם אנצוג, טאטע האט אמאל אהיים געברענגט אן אנצוג, קוקט דאס קינד אינעווענדיג, פרעגט ער ניין מיין קינד וואס קוקסטו נישט פון פארנט, ווייל ווען עס וועט ווערן עלטער וועט מען דאך עס צושניידן און קלענער מאכן, און איבערדרייען קוק איך אויף מיין זייט, ניין ס'איז זייער נישט גוט און ס'פארט זייער נישט גוט, און יעצט האט עטס אלע א נקמה אין די וואנצן, ברוך מרדכי וואס האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך, יעדער צופרידן, ער האט ארויסגעוואקט, און וואו גייסטו יעצט? מען האט געהאלטן אין איין הרג'ענען אין ברוקלין מענטשן, שוין נישט סעיף די גאס, דער עיקר איז ברוך מרדכי איז אין די גאס, דעטס די מעין טינג, דאס איז די גרעסטע טרייסט נחמה פאר כלל ישראל. באט עניוועי, אונז האמיר נישט אויפגעגעבן האפענונג, ביי טשארלס היינס איז געווען די זעלבע זאך, האמיר זיך געשלאגן מיט אים, האמיר אים אראפגעברענגט, און אונז האף מיר דעם מיסטער טאמסאן פונקט אזוי אראפצוברענגען, ער איז נאטינג ספעשל, נאר ברוך השם דאס איז ליעקינג אין אלל די מידיע, און מען זעהט איבעראל אז ס'טויג נישט, אפילו נישט נאר אין די טשיילד אביוז, נאר אין קיין שום זאך טויג ער נישט. ער קען נישט פירן דעם אפיס, די צייטונג אליינס דער ניו יארקער שרייבט זיין אייגענער אפיס איז נישט מסודר, ער האט אלטע שונאים, ער האט נאך אלטע הארדליינערס, אזוי ווי להבדיל ביי אונז זאגט ר' אהרן, ווילאנג ס'איז דא אידן וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל קען ער גארנישט טון מיט זיי. ער האט אויך אלטע הארדליינערס וואס האבן געכאפט בילקעס נאך פון טשארלס היינס, זיי גייען אים ווייזן ווער ס'איז באלעבאס אינעם אפיס. יעצט, דער ניו יארקער מאגאזין האט געשריבן א מורא'דיגע ארטיקל, און ס'איז ארויסגעקומען אינעם ארטיקל אז ס'איז דא איינער טי. או. טי. לעווין, ער רופט זיך, כ'וויל נישט זאגן זיין מנוולות וויאזוי ער רופט זיך, ער איז אזוי ווי ברוך מרדכי פלעגט זיין, ברוך מרדכי אז איינער האט געדארפט, האבן א רעבן אויף שבת פאר שבע ברכות האט ער געדינגען דעם חזיר ברוך מרדכי און ער האט אזוי גוט נאכגעמאכט דעם רעבן זכרונו לברכה ווען דו מאכסט צו די אויגן האסטו געמיינט אז די רבי מאכט קידוש שוין יעצט דער טי או טי איז אויך אזוי ווילסט איינעם באגראבן ער לאזט זיך דינגען קענסט אים דינגען און ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז ער האט מודה געווען און ער האט געזאגט פאר איינע פון די צייטונג שרייבערס און זיי ברענגען עס. זאגט ער דארטן קלאר אז ער האט אריינגעלייגט פאר מיסטער קעלנער א באג אין די קאר, און מיסטער קעלנער האט געהאט א באג די גאנצע צייט, ער האט מיר אייביג געזאגט, ר' שלמה אהרן האט מיר אייביג געזאגט זאלסט וויסן מיין קאר איז געבאגט, האב איך געזאגט הער אויס, אונז רעד מען דאך נישט גארנישט וואס מען טאר נישט, זיי האבן אויסגעהערט טויזענטער שעות וואס האבן ריקארדעד, איך האב אסאך גערעדט מיט אים, אבער קיינמאל נישט גערעדט א זאך וואס מען טאר נישט, נעווער. די אנפאנג ווען איך האב געעפנט דעם האטליין האבן זיי געזאגט אז נחום ראזנבערג געעפנט א האטליין אזוי ווי שאול זאהן מ'וועט אים נישט געבן צען טויזענט דאלער וועט ער אים ארויף לייגן ס'איז א וואן טרעק מיינד גאנץ סאטמאר אלט אזיאטישע מארמארישע וועג טאמער וועט מען נישט געבן געלט איך איך האב גענומען אמאל פון איינעם געלט איך נעם אפילו נישט קיין אדווערטייזמענטס איך זאל נישט האבן קיין נגיעות נאר דאס איז עס, דער אלטער אזיאטישער מארמארישער וועג. דער לייפער האט אפגעטרענט אלע אל על סטוארדס וואס זיי פלעגן מורא האבן און ער האט געמאכט א גרופע, זיי האבן מורא געהאט צו שטיין לעבן אים, איינמאל בין איך געפארן מיט א גרופע האבן זיי אים געזאגט אצלו זה פחד מוות, און נאכדעם איז ער געגאנגען און האט געזאגט נחום ראזענבערג האט אין אוקריינע אין בארדיטשוב א שיקסע. ס'איז א וואן טרעק מיינד. די גמרא זאגט דאך דאס כל הפוסל במומו פוסל. עניוועי האט ער אויסגעהערט טויזענטער שעות. א שאד ווען איך ווייס ווען, און איך ווייס דאך ער מאכט געלט אויף אויסהערן די אלע שעות וואלט איך קיינמאל נישט גערעדט. פארשטייסט? משוגע מטורף. דער רויטער הונט ווערט דארטן אויך געברענגט דער טערקלטויב די גאנצע פרשה איז דער טערקלטויב געקומען און זאל איך נעמען געלט? דו פערד דו, כ'האב דאך קיינמאל נישט גערעדט מיט דיר פארדעם, וויאזוי גייסטו מיך פרעגן אזא אפענע שאלה? האסט דאך געדארפט פארשטיין, ווען איך האב א האלבן גראם שכל וואלט איך אינגאנצן נישט גערעדט מיט דיר, אבער איך האב דיר געענטפערט חס ושלום דו'סט גיין זיצן, איז אויך שטייט דארטן אינעם ניו יארקער מעגעזין אז מ'האט געטראפן עס איז געווען אלעס פאלש. ער אליין האט מודה געווען, דער טי או טי האט מודה געווען ס'איז געווען פאלש, ער האט דארטן ווי ער אינטערוויוט סרולי, זיי רופן אים עפעס אן אנדערע נאמען, ערענסט, נישט קיין חילוק, ווי מ'אינטערוויוט אים און און מ'געט אים א זאג ער איז געווען פארדראגט, זיי האבן אים אנגעדראגט, געט מען אים א פרעג, זאג מיר, קעלנער האט ער געאפערט געלט? שרייט ער נאו וועי! ער זאגט דריי מאל נאו נאו נאו! די אלע זאכן גייט יעצט ווערן פאבליק אינפארמעישן, דארף נאר האבן צייט עס ארויפצולייגן, קודם וויל איך ארויפלייגן ווי ברוך מרדכי זאגט אויף זיין ווייב, אויף א פרוי וואס ער האט מיט איר געוואוינט און ער האט איר גענוצט יעדע פאר טעג, אפשר נישט, קען זיין גענוצט די בחורים האט ער זי נישט געברויכט, געט ער זיי א זאג אזא מורא'דיגן, געט ער א זאג פאר סרולין אזא מורא'דיגן סטעיטמענט, סרולי פרעגט אים האסט דאך א ווייב אין שטוב וואס מוטשעסטו מיך, מיין ווייב איז אן אלטע באבעטשקע, שטייסט? עניוועי, און איך האלט אז ר' שלמה אהרן קעלנער ווען ער האט. איין טראפ שכל סותר דעם TOT. נאר וואס? איך ווייס נישט וויפיל געלט ער האט, קען זיין די גאנצע TOT איז א פארשטייסט א ברוך מרדכי לעבאוויטש דיעל מיט די קינדער. ווער אבאוט פון נחום ראזענבערג? וואס? איינמאל האב איך געמאכט א מקווה, ס'איז געווען אין פיטסבורג, א אוטסקערט, ס'איז געווען בערך א האלבע שעה פון פיטסבורג, אן אוטסקערט, און איינער איז געקומען דארטן אין די מקווה ווען כ'האב גע. ארבעט, ווען איך האב געטוישט די וואסער איז געקומען איך האב אים נישט אריינגעלאזט ווייל איך האב געזאגט איך טויש יעצט וואסער, ער האט זיך מיר צופיל געדרייט דארטן פינף טאג, נאכדעם איך האב געענדיגט איך האב שוין געדארפט אהיימפארן זאגט ער מיר אז אים האט מען באצאלט אז מען זאל מיר נאכפארן זעהן וואס איך טוה ווייל אזוי ווי מען איז דאך קאנווינסט אז נחום ראזנבערג האט נאך אין זיין לעבן קיין מקווה נישט געמאכט איז אז איך פאר אדער סתם פאר איך דאך נאר זינדיגן כ'פארשטיי נישט פארוואס אין מאנהעטן קען מען נישט פונקט אזוי זינדיגן, נאר אזוי האבן זיי זיך מחליט, דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, מען האט אזוי מחליט געווען. עניוועי, האט ער געזאגט ער האט באקומען געלט ער זאל מיר נאכפארן, ער פארט מיר נאך שוין פון ניו יארק, פרעג איך אים וויאזוי האסטו געוואוסט איך האב געמאכט פלענס צו פארן, כ'האב דאך א סעלפאון, זאגט ער אונז האמער. אלעס וואס אונז דארף מיר. און זיי האבן געוואוסט איך פאר ארויס, און ער האט מיר נאכגעפארן, ער האט מיך אפגעווארט דארט און דא, א מחיה! פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אן אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג.
שוין, איז האט ער געזען צוויי זאכן, קודם כל אז איך בין אין ערגעץ נישט געגאנגען, און צווייטנס האט ער געזען אז איך מאך יא מקוואות. פארשטייסט? דאס איז, דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. סאו עניוועי, איך האלט אז ר' שלמה אהרן דארף מען סוען. און ער דארף אפילו ליגן אין תפיסה, קודם האט ער געגעבן שרולי'ן דראגס, נאכדעם האט ער גענומען א וויקטעם, ס'איז וויקטעם טעמפערינג, און לויט ווי דער צייטונג גיבט איבער די ניו יארקער, געבן זיי ארויס אז ס'איז געווען וויקטעם וויטנעס טעמפערינג, דאס אלעס איך האב ענק געהאלטן אין איין זאגן, ווייל איך האב דאך עס געוואוסט פון אינסייד, יעצט אז ס'איז שוין אינדרויסן די גאס, יעצט איז דא וואלן אויף אטוירני דזשענערל. יו עס אטוירני, אונז גיימער מאכן אן אפוינטמענט צו די אלע ניי עלעקטעד אפישעלס, אזוי ווי ס'איז קען עס נישט בלייבן, נאו וועי, עס קען נישט בלייבן, אונז וויל מיר א פול אינוועסטיגעישן אויף מיסטער טאמסאן אויכעט, ווער צאלט אים די טריפ אויף איזריעל, איז יעצט דא מידטוירם וועקעישאנס אדער וואס, עס איז געווען א דיעל פעבריקעיטעד מסתם די גאנצע צייט, איך נעם א דיסקלעימער אבער פון די לעבאוויטשעס, ער האט געזאגט ער איז א מולטאמיליאנער, ס'שטייט טאקע אין צייטונג ער איז זייער רייך, מיט דיימאנדס און מיט אויל. יא יא, לאמיר לאמיר דאס אלעס מברר זיין. ער פירט זיך יעצט אזוי ווי טשארלס היינס האט זיך געפירט בימים ההם. ער האט אויך גענומען גרויס געלט און נאכדעם האט מען אים געבעטן ער זאל לויפן צו זיין, כ'מיין ער, כ'דענק נישט אויף וואסערע פאזישן ער איז געלאפן און ער האט גוט פארלוירן. ער רעדט זיך איין אז סאטמאר פירט די וועלט. דער אייבערשטער פירט די וועלט און די קינדער גייען זיין סעיף. און אונז וויל מיר וויסן ווער ס'האט געהארגעט שטארק זעמיר נישט מוותר אויף דעם. יעצט גייט ארויסקומען די וואלן. ווער ס'האט אלס געווינען. ס'איז אזא שאנדע וואסארא וויאזוי כלל ישראל פירט זיך אויף. ס'איז געגאנגען קאומאו ארום צו אלע רבנים יעדער האט אים געגעבן א ברכה און אלעס. פארוואס האט אים נישט איינער כאטש געזאגט אנטשולדיגט דו גייסט לויפן אונז וויל מיר דיר זאגן דאס וואס דו האסט געמאכט די LBGTQ לאז די ג'ענדער לאז, קודם כל גייט עס אראפ ברענגען אמעריקע ווייל ס'וועט ווערן אלע מיני קראנקייטן, מען מ'ליידט דאך דאך פון עידס גענוג, איז ווייס איך וואס דאס איז, און נאכדעם איז עס א פראבלעם ווייל ס'נעמט אוועק דעם גאנצן מאראל פונעם עולם, און נאכדעם איז עס א פראבלעם דאס מאכט אז ס'זאל זיין טשיילד. מאלעסטינג אויך עס זאל מאכט א חשבון פערצן פופצן זעכצן דרייצן צוועלף איין און צוואנציג סהייבט זיך שוין אן ונתת דבריך לשיעורין אזוי ווי טאמסען וויל מאכן אז ביז איך ווייס נישט וויפיל גראם דראגס איז נישט געפערליך הייבט זיך אן ונתת דבריך לשיעורין מ'האט מיך מיט אזויפיל געכאפט זעמיר געווען צוויי מענטשן ס'געווען שותפות און מה אקעי נאכדעם אבער דארף דער איד זאגן איך בין א רב און על פי תורה איז דאס זייער פארבאטן. און על פי הלכה מוז איך דיך לערנען די שבע מצוות בני נח אויכעט, ווען נישט ווער איך אויך געשטראפט און דו אויך. און אפילו ווען דו קענסט נישט אנדערש ווערן געוואוט נאר דו מוזט טון די אלע חוקי תועבה, מוז איך דיר זאגן אז איך בין מוחה, צו דו אינדארסט אים נאכדעם צו נישט, אויף דעם עמיר שוין זיך דינגען, איך האלט אז מען טאר נישט, אבער דעמאלטס ווייסט כאטש דער גוי אז ער פילט נישט קאמפטעבל. ער ווייסט כאטש אז דער איד האט מוחה געווען. זיכער טאר מען נאכדעם נישט וואוטן פאר אים ווייל ס'איז שליח של אדם כמותו, אזוי ווי דער רבי איז דאס מסביר אין ויואל משה. אוודאי טאר מען נישט. אבער אפילו ווען ער ווערט נאכדעם ווייסט ער איין זאך, מיט דארטן טשעפע איך נישט. פונקט ווי ס'איז געווען דארטן, די גמרא ברענגט. אז רבי זירא האט זיך באהאלטן פון רבין ווייל ער האט געוואוסט אז ער האלט אז מען טאר נישט פארן אויף ארץ ישראל ווייל שטייט בבלה יו מען טאר נישט פארן האט ער אזויפיל דרך ארץ געהאט ער האט זיך באהאלטן פאר ער איז געגאנגען פארן אזוי וועט כאטש דער גוי וויסן אז ווען ער גייט וויזיטן דעם רב אז דער רב איז מוחה. און דער איד איז נישט צופרידן, איז במילא שטילט עס אפ אביסל דעם חרון-אף פונעם אייבערשטן, אבער אז ס'גייט אריין אין אלע צייטונגען דער איד וואוט און ער האט גארנישט מוחה געווען און קיינער זאגט גארנישט, נו, איז דאך עס דער גרעסטער חילול השם, און שטעל דיר פאר די נעקסטע דזשענערעישאן וואס גייען שוין טראכטן און וואס זיי גייען שוין טון. און דאס איז א מורא'דיגער חילול השם, געגאנגען צום סקווערער געבן די האנט, ער איז געווען ביים וויזשניצער רעבן, אקעי, ביים וויזשניצער רעבן וויל איך נישט רעדן ווייל כ'ווייס נישט ווי אויסגעוועפט ער איז היינט און וויפיל נישט, און ער זעהט שוין נישט אויך נישט. אמאל האט איינער געברענגט א מיידל צו א בחור אין א באשאו, זאגט ער ביסט משוגע ס'פעלט איר איין אויג, איין אויער איז איר גרעסער, און זי'ז גראב, זייער פאס טויער, זי'ז גראב ווי א פאס הויעך ווי א טויער, און ער זאגט עס שטילערהייט פארן שדכן, ווי האסטו מיך דא אריין געברענגט, זאגט דער שדכן קענסט רעדן הויעך זי הערט נישט אויך נישט, פארשטייסט, ר' מאטעלע איז שוין מסתם בלינד אינגאנצן, איך ווייס נישט וואס ער ווייסט און וואס ער ווייסט נישט, סרול האט אים געפיטערט אינפארמעישן און פארטיג, אבער דאס איז אזא חילול השם, נאכדעם. ער איז וירא השם וינאץ, ווערט דער אייבערשטער גערעגט, שיקט ער אונז אראפ אלע קרענק מיט איבאלע מיט אלעם, קינדער אין די שפיטעלער, אלעס טוט ער מען זאל זיך פראבירן אויפצואוועקן פאר ער גייט מאכן א מעס דעסטראקשען חלילה, און דער עולם הערט עס נישט, פארוואס דאס געלט פארבלענדעט.
נעכטן איז געגאנגען דא דא איינער א קאלער, קאלער הייסט ער. ווער ס'ווייסט אינדערהיים האט מען געהאט א קאלער אויף א שירט און פארדעם איז געווען ר' אלעזר הקליר געמאכט פיוטים יעצט האט מען אן אנדערן קאלער א איד א קאלער וואס האט אויפגעבויעט אויף טענט עוועניו אין בארא פארק האט ער אויפגעבויעט ריזיגע קאאפס פארקויפט אלע פאר גוים ער האט פאר קיין איין איד נישט פארקויפט סאו ער גייט אונז יעצט איינרעדן אז ער גייט בויען צוויי און א האלב טויזענט דירות עטס ווייסט ס'איז דא ס'איז דא אזא זאך וואס מ'פארקויפט היינט אויפן אינטערנעט אין די לבנה פארקויפט מען היינט לאנד מענטשן קויפן פאר אסאך געלט, ווייל טאמער וועט מען אמאל אנקומען וועט עס ווערט זיין אסאך, ניו יארק האט מען פארקויפט פאר פֿערצן דאלער, און קוק וואס איז היינט ניו יארק, קענסט נישט קויפן א האלבן צענטימעטער אויף א האלבן צענטימעטער פאר פֿערצן דאלער, סאו ס'איז דא מענטשן וואס פארשטייען וואס ס'וועט זיין אין די פיוטשער, די עמפייער סטעיט בילדינג האט מען פארקויפט אויף הונדערט זעכציק יאר ארום, סאו אן אינשורענס קאמפעני האט צוגעקויפט. עס איז דא מענטשן וואס זיי באגלייבן אין די פיוטשער, זיי האלטן אז מען וועט אמאל קענען פארן אויף די לבנה אזוי ווי מען פארט היינט אויף תל אביב, עס איז דא מענטשן וואס זיי אינוועסטן געלט, סאו דער קאלער זאגט אונז אויכעט אז ער וועט אונז מאכן צוויי אהאלב טויזענט דירות, די שאלה איז ווי אויף די לבנה? דא איז נישט דא ווי צו מאכן, ווען יעדע הויז אין בארא פארק זאל מען צובויען דאפעלט איז אויך שוין נישט דא צוויי אהאלב טויזענט דירות, און נאכדעם אז דו האסט שוין יא אזא גרויסע. המצאה צו מאכן דירות, און פארוואס ווען דו האסט געבויעט האסטו עס פארקויפט פאר גוים, אה די צוויי אהאלב טויזנט דירות איז אויך פאר גוים, בין איך דאך גערעכט, יעדער זאל כאפן וויפיל געלט מען קען, אזוי ווי איך זאג די גאנצע צייט, ווייל עניוועי יעדער צוביסלעך פארקויפט פאר גוים און ארטיסטן, סא כאפטס אריין, זאל זען ווי אין בראנזוויל, יעדער איז אנטלאפן נאכדעם אומזינסט, עניוועי סא דער קאלער איז געקומען צו מונקאטשער שטינקאטשער רב. האט שטינקאטשער רב אים געזאגט אזוי, ווייסט פארוואס ס'איז דא אזויפיל דראפ אוטס? ווייסט פארוואס ס'איז דא אזויפיל בחורים וואס זיי גליטשן זיך אראפ פון וועג? זאגט ער ניין איך ווייס נישט, זאגט ער איך וועל דיר זאגן, ווייל מען וואוינט מיט צען קינדער און ס'איז קליינע דירות און ממילא האט עס א פראבלעם. יעצט איך וויל פרעגן דעם מונקאטשער רב א קשיא, דיין חיים לוזי איז געווארן טמא ביי דיר אין שטוב האט אים יחיאל בראנער געמאכט משכב זכר און דו האסט אליין געשריגן יחיאל האט מטמא געווען מיין לוזי! דו האסט דאך א גרויס הויז. סא זעט אויס א גרויס הויז איז אויך נישט גוט, ווייל א קליינע דירה איז נישט גוט און א גרויס הויז איז נישט גוט. סא ווי דארף מען יא וואוינען? אפשר דארף מען וואוינען אין א שטאל, אין א בארן. און נאכדעם וויל איך דיר פרעגן נאך א זאך שטינקאטשער רב, צווישן די אלע וואס זיי נעמען זיך דאס לעבן, האבן מיר שוין ווידער צוויי וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן די וואך. צווישן די אלע איז דא זייער אסאך וואס זיי וואוינען אין פלעטבוש, און זיי וואוינען אין די פייוו טאונס מיט אייגענע הייזער, מיט אייגענע מעידס, מיט אלעם. סא וועיט א מינוט. אויב דאס איז די פראבלעם וואלט דאך געדארפט זיין נאר אין ווילימסבורג זיבעציק פראצענט פון מאבד את עצמו לדעת, און אין בארא פארק צוואנציג פראצענט ווייל דארט איז דא גרעסערע דירות, און אין די פייוו טאונס און אין אנדערע פלעצער וואלט נישט געדארפט זיין גארנישט, און דערווייל די פיגורס זענען נישט אזוי, ווילימסבורג האט נאך אלץ די ווייניגסטע מאבד את עצמו לדעת, און זענען מסתם די גרעסטע פאפולעישאן פון קינדער, סאו בקיצור די שטינקאטשער זאגט א נייע סברה מען דארף האבן גרויסע דירות. מ'וועט האבן גרויסע דירות, וועט מען האבן אן אורח און דארט וועט מען ארייננעמען א גאסט, וועסט ארייננעמען דעם יחיאל בראנער, וועט ער כאפן א שטופ מיט לוזי, און דאס איז די צדיקה דארט די צוקונפטעדיגע. עניוועי האט ער געטרייט מסביר צו זיין פאר ר' לוזר א קאלער, די קאלער אין די שירט, אז די פראבלעם איז אז ס'איז נישט דא דירות, כאילו ער קען בויען דירות, ס'האט געבויט האט ער געבויט פאר גוים, באט עניוועי. שטינקאטשער רב, לאמיר פעיסן ריאליטי, ס'דא אזויפיל דראפאוטס ווייל דו האסט א מוסד וואס הייסט מונקאטש. דער הייליגער מונקאטשער רב דער דער מנחת אלעזר האט געזאגט, קיינער גייט נישט זיין מונקאטשער רב, ווייל ער האט שוין געזען אז ער האט געטראפן אן איידעם פון די ליטא, פארכאפט אין ציוניזמוס, האט ער געזאגט, קיינער גייט נישט זיין קיין מונקאטשער רב, איך בלייב ביז משיח קומט מונקאטשער רב. איז געקומען דא אזא לאו לייף ווי דער שטינקאטשער אין בארא פארק.

זאגט די מונקאטשער רב אז דעם טעם פארוואס זיי גייען ארויס פון אידישן וועג איז ווייל ס'איז גאר נישט דא קיין דירות. ניין, זיי גייען ארויס ווייל ס'איז דא א מונקאטשער מוסד, ס'איז דא א מונקאטשער מקווה, פון דעם גייען זיי ארויס. און יעצט לאמיר גיין ווייטער. און קאלער גייט דיר שוין ברענגען די דירות, וואס? ער קען שוין, ער איז שוין ביכולת דאס צו ברענגען. כ'האב ענק געזאגט נאכאמאל, עטס מוזט פארשטיין, רבותי, קיינער געט נישט אוועק גאלד פאר דרײַ הונדערט דאלער אן אונס, ווייל דער טאג זיין ארדענונג איז איבער טויזנט. און קיינער פארקויפט נישט א פאס אויל וואס קאסט היינט אכציג אדער ניינציג דאלער, וועט קיינער דיר נישט פארקויפן פאר דרייסיג, אחוץ די אייסעס חברה, זיי פארקויפן פאר העלפט אויפן שווארצן מארקעט, אבער נארמאל איז דאס נישט דא. קיינער העט דיר נישט געבן אין ניו יארק א דירה וואס איז ביליגער וויפיל די פרייז. ס'איז דא א צייטונג וואס אז מ'גייט אין טרעין יעדן טאג קומט עס ארויס ס'הייסט AM, ס'איז דא עטליכע צייטונגן מעטראו און AM, מ'געט דיר עס אומזינסט. די העדליין היינט. איז געווען אז ס'ווייזט דארט א שורה פון הונדערטער מענטשן וואס זיי שטייען אין די ליין, אלע האט מען עוויקטעד פון אפארטמענטס ווייל זיי האבן נישט צו באצאלן דעם רענט, די אלע זענען לויערס, דאקטוירים מיט בעסער אנגעטון, נישט קיין וועלפעיר ריסיפיענטס, און נישט קיין מענטשן וואס זיי זוכן א דזשאב ביים ברודער וואס די ברודער איז אנעמפלויט צען יאר, סאו רבותי, ווי אוטגרו ניו יארק? איך זאג ענק נאכאמאל. כ'האב צוויי אינגעלייט זענען שוין אראפגעפארן אויף טעקסעס, און איך האלט א יעדער דארף אזוי טוהן יעצט, למעשה איך ברויך נישט עטס זאלטס קומען אויף טעקסעס, איך ברויך עטס זאלטס זוכן מנוחה, אז עטס ווילט זיין אין א וואר זאון, גייטס אויף דעטרויט האט עטס פאר א דאלער א הויז, כ'האב עס געזעהן עדווערטייזט אין וואל סטריט דזשורנאל א האלב יאר צוריק, האב איך געקויפט אפאר הייזער, ס'שטייט, ס'איז חורבות, ס'קאסט מיך טעקס אפאר הונדערט דאלער א יאר, באט העי הו קעירס, עווענטשעלי יעדע סלאם פיקט אפ, ס'געווען אמאל אין הארלעם ווי מ'איז נישט געגאנגען מיט א מאשין גאן בייטאג. היינט קענסטו נישט באצאלן אן אפארטמענט אין הארלעם, ס'קאסט טייערער ווי אין ווילימסבורג, דארטן ווי ס'גייט אראפ גייט נאכדעם ארויף. עטס קענטס גיין אין אסאך פלעצער, ס'מוז נישט זיין דווקא טעקסעס, איך באקום נישט קאמישאן פונעם גאווערנער, ס'איז אזוינפיל שיינע שטעט ביז צו טעקסעס, נאר ס'איז דא די שטעט למשל נארט קעראליינע, סאוט קעראליינע, דזשארדזשע, דאס איז געמאכט פאר ריטייערט מענטשן, ס'איז נישט געמאכט פאר מענטשן ווי אונז וואס זוכן פרנסה, אבער. אז דו פארסט אויף טעקסעס איז א א פרנסה שטאט. סא עניוועי, ער רעדט זיך איין ער גייט בויען דירות.
כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך. ווען איך בין געווען קליין איז געווען אין אמעריקע הונדערט מיליאן מענטשן, היינט איז דא אריבער דרײַ הונדערט ליגעל וואס מ'ווייסט. נאכדעם איז דא וואס מ'האט נישט קיין צאל מסתם נאך דא הונדערט מיליאן מענטשן. אבער למעשה. ס'איז אפנים אמעריקע. עט עס געבן נאך צוואַנציק דרייסיג אדער פערציג יאר עט עטס נישט קענען האבן אין די סייט אויך שוין נישט קיין דירות. ס'עט נישט זיין מער. דעטס איט. אמעריקע שפרייט זיך נישט ווייטער אויס ווייל דאס איז עס. איז במילא האט עטס א פראבלעם. קומען אמאל א צייט ווען אין די סאוט עט קאסטן פונקט וויפיל אין די נארט און די נארט עט קאסטן אנפעיעבל מ'עט נישט קענען באצאלן. יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם נאך א זאך. ווען עטס האטס א ריזען צו וואוינען אין ניו יארק פארשטיי איך. דיין טאטע לאט דיך נישט אוועקמופן, זאג דיין טאטן ער זאל דיר באצאלן דעם חילוק פון דא ביז דארט, ער זאל דיר צולייגן, ער האט צען קינדער ער האט פאר יעדן צוצולייגן, נאו פראבלעם, נאר טאמער האט ער נישט, זאג דיין טאטן, ליסן, איך מוז אוועקפארן, איך געדענק ווען מען האט צובראכן די ערשטע מאל אין ירושלים, מען האט נישט געלאזט ארויספארן, זענען געקומען צום תולדות אהרן אז ס'איז דא אזאלכע זאכן אן ענין מען טאר נישט ארויסמופן פון ירושלים, האט דער תולדות אהרן רבי געזאגט, ליסן, קענסט מיר געבן דירות אין ירושלים? ווען נישט פארט מען. און מ'האט אנגעהויבן צו פארן, די קנאים האבן געוואלט פארפירן, עס האט זיי גארנישט געהאלפן, מ'איז געפארן, מ'האט זיך באזעצט, ווען נישט בית שמש און די אלע אנדערע שטעט וואס מ'האט געבויעט דארט, וואלט כלל ישראל נישט געהאט ווי צו וואוינען, סאו ער האט געטון א גוטע זאך, דאס דארף מען וויסן, קיינער גייט אונז נישט געבן גארנישט. מען מוז אליינס פייטן, און ווען מען מוז ארויסמופן, וועט עטס ארויסמופן, וועט עטס מצליח זיין. עניוועי, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, איך הער אז אין פראנט פון סאטמאר רבינ'ס הויז פון זאליקאן איז געווען היינט א פראטעסט, דער צימערמאן האט עס אנגעפירט, און ער האט געשריגן שייגעץ מנוול ווייל ער האט אויפגענומען דעם דוב הייקינד, געשריגן ער איז א ציוניסט, זעהטס, דאס האט ירמי' הנביא אונז געשאלטן. מען שוין געבן צדקה זאל מען עס געבן פאר בני עניים סיי נגינה, אונזער פראבלעם איז אז דוב הייקינד איז א ציוניסט, דאס איז אונזער גרעסטע פראבלעם, אונזער פראבלעם איז אז ער גנב'עט אפ קהל'ישע געלטער, ער האט אפ געגנב'עט פון די קינדער איבער א מיליאן דאלער, געבן פאר איינעם משה בעק, און מען טוט גארנישט מיט דעם געלט, און די קינדער מוטשענען זיך, מען קומט יעדן טאג איז דא קאלס, ווי גיי איך מיט מיין קינד פאר העלפ, אינגעלייט קאלן אפ, איך בין געווען א בחור איך האב נישט געוויסט, מען האט מיט מיר געטון וואס מען טאר נישט. אין די מקווה און דא און דארט און אין די דארמיטאריס, בקיצור איך דארף האבן העלפ, און ווי קען מען שיקן אזוינפיל אן עולם האט זיך צוגעגנב'עט דאס געלט דער דוב הייקינד, אונזער פראבלעם מיט דעם דאס, ער האט צוגעגנב'עט קהל'ישע געלטער, ער געט אן עדווערטייזמענט, ווען נישט ער וואלט געווען טרענספארטעישן וואלט געקאסט געלט, קודם כל רוב ישיבות טשארדזשען עניוועי פאר טרענספארטעישן געלט, און נאכדעם זאגט ער אז ער פייט אז ס'זאל נישט קאסטן קיין שכר לימוד, כ'וויל דיר זאגן א גוטן דזשאוקס. א איד איז אמאל אריינגעקומען נאך א כ"א כסלו דינער און געזאגט פאר רב ליפא איך האב געהערט זאגן אז די ישיבה האט באקומען עפעס צוויי מיליאן דאלער פון די גאווערמענט פאר די בחורים, זאגט ער הער אויס איך האב נישט צו באצאלן שכר לימוד, געב מיר תני לי אחיזה, זאגט אים רב ליפא האסט נישט גוט געהערט, האסט געהערט זאגן אז די ישיבה האט באקומען, נישט אז דו גייסט באקומען, דו באקומסט גארנישט, און דאס זאלסטו זיין קלאר ווען מען זאגט אז די ישיבה גייט. נישט נעמען שכר לימוד מיינט נישט אז זיי גייען דיר נאכלאזן, ניין, דאס מיינט זיי גייען נעמען שכר לימוד פון די גאווערמענט פלאס פון דיר, און טאמער מיינסטו אנדערש ביסטו א טיפש, ביקאוז דאס אז איינער זאל דיר געבן געלט עספעשל א ישיבה דאס איז נישט דא, זייט אונזער הייליגער רבי איז געשטארבן איז נישט דא גארנישט פון דעם מין, צדקה איז נישט דא כ'האב ענק שוין געזאגט, דא געבט מען נאר, מען געבט פאר גבירים געבט מען אביסל צדקה אז ס'זאל הייסן מען געבט, פאר אן ארעמאן געבט מען נישט. אז שטארק האט נישט געהאט צו באצאלן די נאוטס האט מען אים נישט צאמגעשטעלט, מ'האט אים אפגעהארגעט. ס'איז שוין צייט אז מ'זאל זיך אויסטוהן די אלע פאלשע לבושים, משמרת הצניעות זענען די גרעסטע זנאים געווען, און די גרעסטע עקסטארשענערס, רבנים די גרעסטע חזירים, און די גרעסטע ליגענערס, זיי האבן אנגעמאכט אזא חורבן איבעראל, און נאכדעם וואס האסטו צו וואוינען אין ניו יארק? לאמיר עס צו צעלייגן. ווען איינער זאל דיר חלילה הרג'ען וועט זיך איינער אפילו אננעמען פאר דיר? מה דאך שטארק דער מיליאנער האט זיך יעדער אויסגעלאכט ווייל ס'איז דא א גרעסערע מיליאנער וואס האט אים געהארגעט סאו ווי קומסטו אן? וויבאלד ס'איז דא דער בלאק וואוט קענסטו זייער ווייניג טון און דאס האט סאטמאר רב נעבעך געשריגן מ'זאל נישט גיין אויף ארץ ישראל ווייל ס'איז א מרידה באומות מרידה באומות. א בלאק וואוט איז די זעלבע מרידה באומות ווייל די גוים קוקן עס צו און ס'איז שוין אין אלע צייטונגען און זיי שרייען אז די אידן אליין קאמפלעינען, איך בין איינער פון די וואס זיי קאמפלעינען טאג און נאכט פאר די צייטונגען, אונז וויל מיר דאס נישט האבן ווייל אהרן האט אפאר טאלער צי זלמן לייב ווייל זיי גנב'נען אלע פראגרעמס פון די גאווערמענט. נוצן זיי אויס די גניבות אונז צו דר'ערד לייגן, אונז וויל מיר דאס נישט. עס מופט מער אפטאון, זיך מאכן אן אייגענע תלמוד תורה, אן אייגענע ישיבה, דארפסט נישט קיין בלאק וואוט, עס באקומען דאס געלט מ'וועט עס צוטיילן, און מ'וועט בויען פון דעם ווייטער, פארוואס זאלסטו אנשוועלן אהרן און זלמן לייב אין די טאש? בכלל יעצט איז א צייט די, אונז, אונז פיל מיר שוין, עת הזמיר הגיע, ס'קומט שוין זומער, זומער. עטס געדענקטס ווען אהרן און זלמן לייב האבן זיך אנגעהויבן צו שלאגן נאך צען יאר פאר די פטירה פונעם ברך משה? מען האט אים אריינגעלייגט עפל ביים סדר, עפל סיידער ביים סדר. יעצט האט זיך שוין אנגעהויבן די זעלבע, ס'קאכט זיך שוין. אה, יענקי בער, דעם שאפראנער הונט'ס איידעם, ער גייט זיך נישט לאזן פון זיין ברודער אין ארץ ישראל, מען רייבט זיך שוין. און איך הער זאגן. מען האט שוין געמאכט א הכתרה, ס'איז געווען אמת, מען האט עס געוואלט מאכן, ס'האט זיך נאר נישט אויסגעארבעט, און נאך א זאך, דער ברודער אין ארץ ישראל האט געזאגט פאר משה אבות המוסרים אפאר וואכן צוריק, ס'דא דא די תולדות אהרן רבי קומט יעצט, און די קנאים ווילן ער זאל אויפהערן צו גראבן, און מען גייט מאכן פראטעסט ווי ער גייט, מען לויפט צו אלע גבירים מען זאל נישט געבן קיין געלט, און אין ארץ ישראל. חיים הערש פון דעם זאלי קאזין איז דער וואס פירט עס, האט משה אים געזאגט א מעסעדזש ער זאל נישט טון, ער זאל זיצן שטיל און רואיג, זאגט ער איך פרעג דיך נישט, אזוי זאגט משה אויב אזוי וועל איך שטעלן, איך בין דאך א ממליך מלכים, וועל איך שטעלן דיין ברודער. איך האב געוואלט זאגן אזוי, קודם כל, ניו יארק דארף נישט האבן אזא פרומען ווי חיים הערש, חיים הערש איז צו הויעך פאר ניו יארק, אונז דארף מיר האבן אזא באק אזוי ווי יענקל בער. באט עניוועי, אפילו ווען יא און אפילו ווען נישט, צו וועם אינטערעסירט דאס? די, זיי שלאגן זיך שוין ארום, יעצט גייט מען אנהייבן נאכאמאל צען יאר קאלד וואר, נאכדעם ט'עס ווערן א האט וואר, נאכדעם וועט מען נאכאמאל צוטיילן סאטמאר, ס'וועט נאך קומען אמאל א צייט ווען סאטמאר וועט האבן א מענדאט אין כנסת, און איך האב ענק געזאגט מ'וועט נאך ארויסגראבן דעם רעבן פון קבר און מ'וועט אים ווארפן אין אלע גארביטש קענס, וואטש ענד סי. ווייל ער האט דאך גערעדט קעגן די מדינה. סלאולי באט שורלי, יעצט האמיר שוין אייגענע חיילים דארטן, ס'איז לעבעדיג. און דאס איז וואס דא גייט, עס איז שפלות הדור. פון ווי קומט דאס? פון די אלע נבילות און טרייפות וואס מ'האמיר אנגעפרעסט די קינדער, און עס קומט פון די אלע טרייפה'נע פראגראמען, און פון די אלע זנות וואס מ'האט זיי מכשיל געווען. ענד דיס נעקסט דזשענערעישאן איז פינישד. חס ושלום. און יעצט הייבט זיך אן די קאלד וואר צווישן די ברודערס, באלד וועט זיך אנהייבן ביי אהרן אין שטוב די קאלד וואר צווישן די צוויי חזירים מענדעלע חזר מיט שמעון זאב מייזעלס, ס'הייבט זיך אן יעצט צוביסלעך, און ס'וועט קאסטן ווידער מיליאנען, און אזוי ארבעט עס. יעצט, מ'האט אלץ געזאגט דעם סיגעטער זאל נישט אנרייצן דעם עולם, ער האט יא אנגערייצט, יעצט קומט עס אים אהיים, זיי האבן זיך הרג'ענען און שלאגן, יעצט דער תולדות אהרן רבי קומט אויף אמעריקע מ'וועט אים אנמאכן דא, ביזי בזיונות. יעצט איך וויל זאגן ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען האט ער געליינט ער ליינט דאך דעם איד און דעם בלאט ער איז אפ טו דעיט מיט פאליטיקס ער האט נאר אזא רידעם אין בלוט וויאזוי ער שאקלט זיך און מען מיינט ער פליעט אין הימעל עניוועי איז איך האב עהם געהאלפן מאכן מקווה'ס אכט בורות אין דעם מאה שערים אין די תלמוד תורה. געקומען די עדה החרדית און זיי האבן געזאגט, קומען איינער זיי האבן געזאגט נוץ אים נישט ווייל ער האט אונז אונטערגעברענגט מיטן שוויץ. איז געווען דארט איינער יוסף אייזענבערג הייסט ער, און ער האט געזאגט קענסט קומען אלעס ווייטער איך האלט דיך באנוצן, אבער זאלסט קומען ווען מען זעהט נישט אזוי אז ס'זאל זיין ווי מען זאגט אף די רעקארד. יעצט איינמאל האב איך אים געזאגט ער האט דארט א קוואל האט ער זיך אויסגעלאכט פון מיר ווייל ער האט געברענגט ארכעלאגן און זיי האבן געזאגט ס'איז נישט דא דארט א קוואל איך האב געזען אויף מיין שטעקן אז ס'איז יא דא א קוואל. שפעטער איז ער געוואויר געווארן אז ס'איז יא געווען א קוואל. קודם כל ס'איז דא דארט א איד אין מאה שערים ס'האט מיך אמאל גערופן ער האט א פריוואטע מקווה קוואל ס'גייט דורך זיין הויז און צווייטענס ווען מ'האט געגאסן האט מען געגאסן צען טראק לאוד צעמענט אינעם שטיין אריין אין די לעכער און ס'איז ארויסגעקומען וואסער מ'האט אלעס פארשטאפט. פארשטייסט? זיי מיינען דאך אלץ אז זיי זענען די קלוגסטע. ער ברענגט אן ארכעלאג. איך האב א שטעקן, ס'זאגט מיר מקלו יגיד לו. עניוועי. איז בקיצור ס'הייסט א דאוזינג סטיק. און נישט קיין כישוף. זארגטס ענק נישט. עניוועי. נו מ'האט דאך געזאגט כ'זאל קומען שטילערהייט מיט אלעם. כ'האב מזל איך בין געקומען. ווייל דער רב האט געארבעט אמאל אין א באנק. דער וואס האט. דער וואס האט געגעבן דעם הכשר דערויף, ער האט געזאגט מען זאל גיסן מיט א לאך ווען דו גיסט אכט בורות, און אונטער יעדן בור איז געווען א בור ס'זאל האלטן הייס וואסער אויף שבת, און דו מאכסט יעדעס איינע מיט א לאך וואלטן אלע אכט זוחל געווען. בין אריבער צו דעם דיין צו דעם רב, כ'האב מסביר געווען אין פראקטיק קענט איר נישט, עניוועי ער האט זיך געבויגן, און ברוך השם מ'האט עס געגאסן אן א לעכער. עס געגאסן אזוי ווי כ'האב געזאגט מ'זאל עס גיסן קבוע בקרקע קודם די אייזנס נאכדעם די סעמענט און אלעס איז גוט געווען. למעשה איז ער געזעסן און געליינט דעם צייטונג פרעגט ער זיין שישה סדרי משנה דארטן זיין פירער ווי אזוי איך פארשטיי ווי אזוי פארוואס האט מען דעם מענטש געלייגט אין חרם? זאגט יענער די רבי ווייסט נישט ווייל ער האט געזאגט אז די מלמדים טאטשן די קינדער זענען חזירים זאגט ער פארוואס יא אפשר ביי אונז איז אויך אזוי? אז מ'זאגט אים צו לאכן רבי, ביי אונז ווען א מלמד טאטשט א קינד טוט מען אים אויס נאקעט אין חדר, מ'טראגט אים ביז כיכר השבת און מ'שניידט אריין אחת אחת ואחת, ווען ער קוקט קומט אן אין כיכר השבת איז ער געשוואלן פינף מאל זיין מאס, ביי אונז רבי איז דאך די ערשטע זאך, אויף דעם האט מען דאך דעם גאנצן תולדות אהרן דעם שומר אמונים געלייגט אין דר'ערד. ווייל ער האט געשריגן רבותי ס'וועט קומען א מלחמה, נאך די מלחמה האט ער געשריגן ס'איז געקומען א מלחמה ווייל מ'האט געטאטשט די קינדער, קוקטס אריין אין זיין ספר אין די הקדמה, עניוועי האט ער זיך זייער בארואיגט אבער ער האט זיך נישט צוגעשטעלט, העי וועיט ע מינוט אויב דאס געשעהט פארוואס בעקט מען נישט דעם מענטש, דאס האט קיינער נישט געטוהן, ס'איז געווען אמאל ווען מ'האט די ס'איז געווען א שמש אין סאטמאר און מ'האט אים אנגעקלאפט האט די רבי געזאגט אז ווער ס'איז געווען אין בית מדרש מוז געבן צוויי דאלער. און מ'האט אים אויף א הייס געווען. געווען א איד אין פלארידע, און די רבי האט אים, ער איז אהיים געקומען, פרעגט דעם רעבן, רבי איך מוז אויך געבן, כ'בין דאך נישט דא געווען, זאגט די רבי, האסט ווען דאס געהערט האסט הנאה געהאט, איז אזוי ווי דו ביסט דא געווען, בקיצור, ער האט געמוזט געבן, ס'איז געווען דעם. מענדל גרשון פעלדמאן. עניוועי, יעדער רב האט זיך הנאה געהאט מ'האט געלייגט א איד אין חרם, קיינער האט זיך נישט אנגערופן, סאו יעצט פילט ער עס אויף זיין אייגענע הויט, ער פילט אז דער חרם איז נישט געווען קיין חרם, מ'האט מיך נישט גערופן, ס'איז געווען רשעות פון אפאר חזירים וואס האבן געוואלט ס'זאל אנהאלטן ביזנעס. יעצט פילט ער עס אויף זיין הויט, ער איז אריינגעפאלן מיט מיליאנער דאלער מיט ריעל עסטעיט, ער מוז היינט בוגד זיין אין גאנצע שיטה פונעם רעבן, ער מוז בוגד זיין אין אלעם, זאגן מען זאל ווייטער בויען, פייף אן די קנאים, אבער יעצט הייבט ער אן צו פילן אז מען האב ארויפגעצויגן קנאים וואס מען ליידט פון זיי, ווייל דעמאלטס בשעתו האט מען דאך געמיינט זיי טוען גוט, זיי האבן קיינמאל נישט געטון גוט, די קנאים האבן אלץ געהאט אונטערן טיש מיט די ציונים, זיי האבן אלץ גענומען געלט. זיי האבן אט דיך אויסגעפאמפט. דוד שמידל האט אלץ געגראבן די טויטע. און נאכדעם וועל איך ענק זאגן א זאך וואס כ'האב קיינמאל נישט געוואלט זאגן. איינע פון די קינדער פון דעם אלטן תולדות אהרן האט מיר געזאגט, קוואוט, קוואוט, איך זאג ענק נאך וואס ער האט געזאגט, אונז קען מען נישט זיין קיין אמת'ע סאטמארע חסידים, ווייל פון סאטמאר רב'ס שטוב אינדערהיים אין סאטמאר האט מען געשיקט שלוחים בחורים אז מען זאל נישט לאזן קיינעם דאווענען ביין שומר אמונים.
זאגט ער, אונז קען מען זיין חסידים? פון סאטמאר? נאר פאר אזוינפיל, אזוי ווי די טאטע זייער איז געוועהן א סאטמארע תלמיד, שטייט ער צו צום קנאות, בפרט נאך, דאס האט ער נישט געזאגט דאס זאג איך, בפרט נאך אז מען שיקט געלט, שטייט ער צו צום קנאות, אבער א חסיד וואס מען האט אנגעטוהן פאר זיין שווער, פארן אלטן שומר אמונים אין סאטמאר, מען האט אנגעטוהן די זעלבע וואס מען טוט מיר אן דא, דער חילוק איז נאר אויף מיר האט עטס ער גייט מיט שיקסעס ער איז א שייגעץ ער קומט נישט דאווענען זיינע תפילין דרייען זיך אין בית מדרש, דער שומר אמונים ר' אהרל ראטה, האט מען נישט געזאגט אויף אים די אלע זאכן, דאס איז דער איינציגער חילוק, האט ער מיר געזאגט איינער פון די קינדער פונעם פריעריגן רעבן, כ'וויל נישט זאגן ווער ווייל מ'עט אים נאך הרג'נען, האט ער געזאגט אונז זעמיר נישט קיינמאל געווען קיין אמת'ע חסידים, אונז זעמיר געליטענע, אלל אוו א סאדען האט זיך דער שומר די תולדות אהרן צוגעשטעלט, פיין, פאר די פטירה האט ער געזאגט יעצט וועל איך דיך ארויסווייזן ווער איך בין. זאגט ער איך האב מיך צוריק געהאלטן איך זאל נישט נעמען קיין געלט פון די ציונים און פון ביטוח לאומי און פון טיפת חלב און פון די אלע זאכן, ענק לאז איך צוואה אז טאמער עטס עטס פילן אז עטס ברויכט עס האבן און עטס האטס נישט קיין געלט, נעמטס געלט. ער האט נאר נישט געהאט קיין רוח הקודש, ער האט געדארפט ווען איבערלאזן נאך א זאך, אויב עטס עטס פילן אז גראבן טויטע ברענגט פרנסה און ס'ברענגט ביליגע דירות, טוטס דאס אויך. אין דעם צוואה ליגט דאס אויכעט. בכלל מאתיים יש מנה. עה, פארוואס טיפת חלב און קופת חולים מעג מען יא און גראבן טויטע נישט? און יעצט גיי איך ענק זאגן באמת, מיר טוט עס מורא'דיג וויי. איך האב ענק שוין געזאגט כ'וועל עס נאכאמאל זאגן, די אלע ריפארם און די אלע מזרחי רבנים האבן אלע יארן געלאזט גראבן, און דאס איז געווען דער תירוץ אז אידן האבן נישט ווי צו וואוינען, אויב דאס איז געווען דער היתר וואס איז מען ברוגז געווען אלע יארן אז מען האט געגראבן טויטע? מען האט גענומען אומשילדיגע בחורים, כ'געדענק פאר דריי פיר יאר צוריק מען האט זיי אראפגעפירט אויף איין אויף די צוויי און פערציגסטע גאס אויף די זיבן און פערציגסטע גאס אויף סעקאנד עוועניו, ס'איז געווען א פראטעסט אין פראנט פון די יו ען אז מען גראבט די טויטע, און דארט איז דא א טאפלעס באר. איך בין דורכגעגאנגען דארט אזוי ווי יעדער, שרייען די בחורים נא רבי נחום קומט אריין און טוט דא עפעס זעהן, ווייל זיי איז געווארן אינגאנצן עקסייטעד, מען זעהט טאפלעס בארס וואס מען סערווירט דארטן, און זיי גייען נישט אנגעטון געהעריג, האב איך זיי געזאגט קינדערלעך און בחורים גייטס אוועק פון דא, כ'האב נאכאמאל געקאלט אלע הנהלות, און כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין, כ'האב געזאגט אזוי טראגט מען קינדער? מען דארף צושטעלן טוילעט זאל נישט מוזן אריינגיין אין א פלאץ ווי מען לאזט צו גיין אין טוילעט און זעהן וואס מען טאר נישט, נעקסטע מאל מען האט געמאכט א פראטעסט האט מען שוין צוגעשטעלט. פיין, זעמער שוין גליקליך, מען האט שוין צוגעשטעלט אז מען זאל קענען גיין אין טוילעט. אויף דעם דארפן אונז מטריח זיין בחורים? אז דוד שמידל אליין גראבט אויך טויטע, וואס אז ער זאל מאכן מער געלט? וואט א דזשאוק! יעצט מיך טוט עס מורא'דיג וויי, איך האלט נישט אז דער תולדות אהרן רבי איז גערעכט, ער טאר נישט גראבן דארטן, און ער טאר נישט לאזן זיינע אינגעלייט דארטן קויפן, און ווען ער איז קלוג וואלט ער מוותר געווען, און די פאר מיליאן דאלער וואלט מען אים דא צוגעשטעלט. דערווייל אפאר מענטשן מאכן געלט. דער אייבישטער געבט געלט פאר גבירים זאלן קענען טיילן דאס געלט, ווילאנג פארטי סעווענט סטריט פאטא האט געטיילט זיינע צדקות האט ער מצליח געווען, נאכדעם האט עפעס א ספרדישער אנגעקלאפט איז ער געווארן אינגאנצן ברוגז און ער האט גענומען א גבאי צדקה, דאס טאר נישט זיין אזוי, ווען דו נעמסט א גבאי צדקה נעמט דער אייבישטער אויך א גבאי צדקה אן אנדערן, געבט ער עס פאר אן אנדערן די געלט, ס'איז דא דא אפאר גבירים, דא דאס א לעזער קעסטענבוים וואס ער האט אינוועסטעד דא געלט, זיי האבן אינוועסטעד געלט. צו בויען סאטמארע שטעטל אין ירושלים אויך, ס'איז אלץ אויף א בית החיים, קיינער האט גארנישט געזאגט דעמאלטס אז ס'איז נאכנישט געווען די טמא'נע קהלה, זיי האבן אינוועסטעד געלט, נאכדעם איז דא דער שרייבער פון בי ענד עיטש וואס ער אינוועסטעד געלט, און זיי האבן גבאי צדקות, ער האט איינעם מענדלאוויטש. דער בי ענד עיטש, און דער שרייבער האט דארטן דעם אברהם סלאנים, און מען קען גארנישט טוהן, סא סאמהאו איז געווארן פארכישופט אין די פאר שקצים, און די גבאי צדקה זענען רשעים מרירים, ס'באדערט זיי גארנישט קיין אידישקייט, און זיי האבן געוויסט אז זיי קויפן ביליג לאנד, דעם לאנד הער איך האט די גערער רבי אמאל געאונט, ער האט עס פארקויפט, זיי האבן געוויסט זיי קויפן א בית הקברות, יעצט האט מען אוי אינגעלייט גייען ארעם, אינגעלייט גייען ארעם. מ'האט גענומען די רבנים זאלן עס פירן, ביי אונז האט מען אויך אזוי געטון, די דירות אין וויליאמסבורג וואס האט געקאסט פערציג פופציג האט מען ארויפגעשרויפט, מ'האט יעדן געזאגט א דאפלטע פרייז, סתם באגאווענען דעם עולם. און דאס איז א מורא'דיגע ווייטאג, קודם דער רבי איז אינגאנצן פארגעסן געווארן, די תורה איז פארגעסן געווארן, אויף צו זוכן היתרים, ר' אלישיב האט אמאל געזאגט זייער א גוט ווארט, אז איינער האט געזוכט עפעס א היתר א מעשה בוידעם, האט אים ר' אלישיב געזאגט אויב דאס איז דיין היתר צו נעמען געלט פון די מדינה האסטו א בעסערן היתר. און ער האט אים מסביר געווען פארוואס, איך וויל נישט יעצט אריינגיין ווייל דאס איז נישט די סאבדזשעקט יעצט, סאו אויב צו זוכן היתרים איז דאך געווען אסאך בעסערע היתרים, אונז זעמער געגאנגען האבן מיר געזאגט די אלע היתרים טויגן נישט, און יעצט גייען מיר אונז בשאט נפש און מען זעהט ס'איז דא ביינער און מען גראבט, בית שמש האט מען אויך אזוי געבויעט, לערנט ענק אויס, אין ארץ ישראל באגראבט מען שוין טויטע צוויי אהאלב דריי טויזנט. יאר איז נישט דא איין מקום פנוי, ווען דער אמרי חיים האט געבויעט זיין שול איז אויך געווען א סקעלעטאן וואס מען האט געטראפן דארט א טויטן, האט דער חזון איש האט געזאגט אז אזוי ווי ס'איז איינס זאל מען עס מפנה זיין מען איז נישט מחויב חושש צו זיין אז ס'איז דא נאך, איז געקומען די פאר עשירים וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן געלט און זיי האבן זיך גענומען גבאים גבאים. וואס האבן נישט קיין טעיסט פון אידישקייט, גבאים מענדלאוויטש, ער זוכט זיך אביסל כבוד און געלט. ער איז געווארן ווי אן עצה געבער פאר אידישקייט, און אברהם סלאנים איז געווארן דער אידישקייט עצה געבער פאר נאך אפאר גבירים, און פון יוראפ און לעיזער קעסטענבוים, און די אלע חברה טוען וואס זיי ווילן, און זיי מיינען טאקע אז דער אייבישטער וועט עס געדולדן, ניין ניין ניין ניין ניין, די ביינער וועלן ענק צעשלאגן אזוי ווי זיי האבן צושלאגן נבוכדנצר, וואטש און צי. בכלל, א מענטש דער אייבערשטער האט דיר געגעבן געלט זאלסטו אליין טיילן צדקה, דו דארפסט האבן די ברכה פונעם ארעמאן, דו דארפסט עס אים געבן, אז מען גיט עס איז י' קי ואו קי, און דאס אלעס פארפאסטו ווען דו האסט גרויס געלט צו געבן צדקה, נאר וואס איך האלט נאך א זאך, איך האלט ס'איז נישט קיין צדקה אויך נישט, איך האלט אברהם סלאנים כשר'ט געלט אין די מיליאנען, ער בויעט גרויסע בנינים, ער טוט. כשר'ט ער אפאר הונדערט מיליאן דאלער פאר אפאר גבירים, איך האלט ס'איז קיין צדקה אויך נישט, סאו איך וויל ענק עפעס זאגן, דעם אייבערשטן קען מען נישט פאפן, די גאווערמענט קענסטו פאפן, אז ס'איז געווען צדקה און דו האסט באקומען א קיק בעק, דעם אייבערשטן פאפסטו נישט, סאו אי קיין צדקה איז עס נישט, אי דו גנב'סט געלט פון די רעגירונג, און אי דו טוסט א מורא'דיגע עוולה אז דו גראבסט טויטע, נו וואס האסטו געמיינט, אויף די אלע זאכן וועט דער אייבערשטער מוחל זיין, דו האסט דיך באהאלטן אונטערן צדקה? פלאס אז מ'האט אפגעהארגעט שטארק אויך. ס'הייסט נישט ארעמע לייט אפגעהארגעט ווייל דער נאוט פון דרייסיג מיליאן, אונז האמער עס נישט געהאט אים צו געבן. סא עניוועי, יו קיפ אפ די ווארק און יו סי ווער יו גאנא געט טו. און ברוך השם כ'האב הנאה אז אלעס צופאלט, ס'טוט מיר נאר וויי ווייל כ'בין א סאטמארע חסיד און כ'האב נישט געוואלט אז מיין רעבנ'ס הארעוואניע זאל גיין אין דר'ערד. אבער ליידער ליידער אלעס צופאלט, אבער פארוואס האב איך הנאה? כ'וועל ענק זאגן זייער פשוט, אז ס'איז ביז יעצט אויך געווען געבלאפט, ס'איז נישט געווען אמת, ס'איז אלעס געווען געבלאפט פול מיט ליגנט, מ'קען אריינקומען מיט אן ערנסטן פנים און שלאגן מענטשן זאלן געבן געלט, משמרת הצניעות, מ'האט געטאטשט א מיידל ביי די ארבעט און משמרת הצניעות איז געלאפן בעטן דרייסיג אלפים, פרעגט זיך א קשיא, וואס האט דאס מיידל מיט משמרת הצניעות, וואס האט זי געהאט אז ער האט יא געגעבן צו נישט געגעבן, אין דזשעיל האט מען אים געדארפט לייגן. און נאכדעם זאל זי אים סוען סיוויל אויכעט. ס'איז געווען אזא בלאפעריי דא, איר הערט? איך בין שוין היינט נישט זיכער צו א רב האט גענומען אן אתרוג צו א לעמאן, אונז זעמער געווען אזוי פול אוו לייז. כ'האב געזאגט אמאל א גוט ווארט, לילי, דער וואס האט די גרויסע פארמאסוטיקס קאמפעני, איז אריין אמאל אין א פלאץ, אין א רעסטעראנט, און געזען די קאפ איז נישט גוט אויסגעוואשן, האט ער געמאכט די פעיפער קאפס. איך האב אמאל געזאגט, זייט לילי האט געמאכט פעיפער קאפס, איז יעדע זאך דיספאוזעבל. א פרוי איז אויך דיספאוזעבל. מ'האט חתונה, כ'גיי עס אויסטרייען, יא, ניין. טווענטי פייוו פערסענט גיטין, ס'איז דיספאוזעבל עווריטינג, מען קערט נישט וואסערע חורבן מ'לאזט איבער פאר די קינדער און פאר די פעמילי און פאר אלעם, עווריטינג איז דיספאוזעבל, דעם רבי'נס שיטה איז אויכעט ליידער דיספאוזעבל, ס'איז שוין כולם סרו יחדיו, אלעס איז אינגאנצן אראפגעפארן, נאר דער חילוק איז, עטס מיינטס אז ס'איז היינט, איך זאג שוין לאנג איז עס אראפגעפארן, געצל בערגער איז געשטארבן, די צוויי ברידער האבן זיך געקריגט ביי דין תורה. האט איין ברודער געשריגן אז דער טאטע איז געווען אויסגעוועפט צוואנציג יאר, די לעצטע צוואנציג יאר האט דער צווייטער געשריגן אז דער טאטע איז שוין געווען אויסגעוועפט פופציג יאר. זיך געקריגט ווען דער טאטע איז געווארן אויסגעוועפט. כל פנים די זעלבע דא אויכעט. מיר האמיר זיך איינגערעדט ס'איז דא מענטשן וואס זיי האלטן אין די שיטה וואס זיי גראבן נישט קיין טויטע, וואס ציונות טוט זיי וויי. אפילו דער צימערמאן וואס איז געגאנגען פראטעסטירן אין פראנט פון זלמן לייב'ס הויז טוט אים נישט וויי ציונות, מ'האט אים געצאלט געלט. איינער האט מיר האט אים אמאל געפרעגט וויפיל געלט נעמסטו? זאגט ער אה צוויי דריי הונדערט דאלער. געב אים פיר הונדערט דאלער וועט ער מאכן א פראטעסט קעגן סאטמארער רבי'ן אויך. קעגן רבי'ן זכרונו לברכה. סאו עטס האלטס אז יעצט איז געווארן ענדע פון די וועלט? עטס זעהטס אז יעצט גראבט מען טויטע און תולדות אהרן האלט נישט מיט ענק? איך האב דאס שוין געוויסט פערציג יאר צוריק. שוין, האסט עס אויסגעטראפן אין ספוטניק. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז אין דעם צייטונג ניו יארקער איז געשטאנען אז טאמפסאן האט געמאכט א די דזשאדזש האט געמאכט א מיסטעיק אין ברוך מרדכי'ס. דיעל, און טאמפסאן האט געוויסט דערפון און האט אים געשריבן א טעקסט אז ס'איז אקעי, סאו די אלע זאכן גייט זיין יעצט געפערליכע נייעס פאר אים, ס'קומט ארויס נאך און נאך און נאך און נאך ליסן, סוף גנב לתלייה. כ'האב געוואלט זאגן נאר א ווארט אויף די סדרה פון די וואך, די וואך איז פרשת וירא, און די וואך איז די קריאה פון ראש השנה, ביידע קריאות, די וואך איז קדושת ראש השנה, אזוי שטייט אין אלע ספרים, מ'זאל עס אויסנוצן ווי עס דארף צו זיין, באט עגעין, ביי קריאת התורה זאל איין טאטע אדער צוויי טאטעס וואטשן די קינדער, דאונט פארגעט, סעיפטי אוו די טשילדרען איז פאר קריאת התורה פאר עניטינג יו קען טינק אוו, און אויכעט די אלע תהלים גרופעס זאל מען וואטשן אז ס'זאל זיין געהעריג מיט השגחה פון מלמדים וואס עטס קענטס, און איין טאטע אדער צוויי זאלן אויך דארט זיין, ווייל איך טראסט נישט די מלמדים אויך נישט, ווען ס'כאפט זיי אן די תאווה פארגעסן זיי וואו זיי זענען, א פרייליכן שבת.